קול הלשון, די תורה אין יעדער פלאץ. איינער האט געזאגט מען פרעגט יעדן אידישע נשמה ווען מיינסטו איז די גליקליכסטע פרייליכסטע טאג אין לעבן וואס וועט יעדער איינער זאגן משיח'ס טאג, גליקליכסטע טאג. אבער אין פסוק שטייט נישט אזוי, מען זאגט עס ביי יעדע קבלת שבת. וואס זאגט מען? ישמחו השמים ותגל הארץ, ווען איז א שמחה אויבן א שמחה אונטן, ישמחו השמים ותגל הארץ, ירעם הים ומלואו, יעלוז שדי וכל אשר בו, נהרות ימחאו כף, די נהרות קלאטשן. יחד הרים ירננו ווען לפני השם כי בא לשפוט הארץ א שמחה אויבן און אונטן זיי זיך מחזק מיט דעם און אזוי וועט מען זוכה זיין א ישפוט תבל בצדק פארשטייט מען גייט אריין דער מאירי לערנט ארויס פון דעם פסוק מצוות שמחה בראש השנה דער מאירי אין חיבור התשובה מאמר ב' פרק ז' לערנט ארויס פון דעם יא א שמחה דער רבונו של עולם קומט דא אראפ, דער רבונו של עולם קומט דא אראפ מיט א יום הזיכרון, ער געדענקט די וואס אלע דארפן ישועות, דאס איז יום הזיכרון, יום הזיכרון, דער רבונו של עולם געדענקט די אלע, די אלע וואס דארפן ישועות, בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, זאגט דער חידושי הרי"ם אז שרה רחל וחנה זענען געווען געהויבענע אמהות, אבער אן קיין ראש השנה איז דאס נישט געגאנגען. געהויבענע אמהות, ראש השנה דאס איז די זמן פקידה וואס מען וואס ווערן געהאלפן די וואס דארפן ישועות, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים יעדער איינער פון זיין בית האסורים אויב ער קען ארויס גיין אין דעם טאג, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, דער רבוש"ע קומט אראפ, א גרויסע שמחה אין דעם טאג, וואס איז א שינוי טבעים וואס ס'ווערט אין דעם טאג, דאס איז דאך לאין ערוך, די מהרש"א זאגט דא אין ראש השנה י"א עמוד ב', ער זאגט לכך נקרא ראש השנה יום הזיכרון, פארוואס הייסט עס יום הזיכרון? דביום בו ביום זאגט ער זיכרון כל המעשים בו לטוב ולרע, ואלו הנשים, די נשים שהיו עקרות מצד טבעם ומזלם, זענען עקרות מצד טבעם ומזלם נישט געקענט האבן קינדער. ועלה זכרונם בו לטובה בראש השנה לשנות טבעם ממערכה שלהם, דאס הייסט יום הזיכרון. רבוש"ע געדענקט די וואס דארפן ישועות פאר שינוי הטבע, א טאג פון שינוי הטבע, רבוש"ע געדענקט אלע וואס דארפן ישועות פאר שינוי הטבע. חפץ חיים פלעגט שרייען דעם עולם אז מען ליינט והשם פקד את שרה, פארוואס ליינט מען והשם פקד את שרה? האט דער חפץ חיים געזאגט דעם עולם, ווייל שרה אמנו שטייט אין די גמרא ותהי שרי עקרה אין לה ולד, זאגט די גמרא אז זי איז גארנישט געווען, זי האט נישט געקענט האבן קיין קינדער בכלל, נישט געווען שייך בכלל, אין דעם טאג איז זי געהאלפן געווארן, זאלסטו פארשטיין וואס מען קען געהאלפן ווערן דעם טאג, דערפאר ליינט מען והשם פקד, פארשטיין וואס הייסט עס יום הזיכרון, געהערט דעם מהרשא, שינוי הטבע אין דעם טאג, שינוי הטבע, וויפיל דארף מען זיך גרייטן אויף אזא טאג, אזא יום הזיכרון הזה, דערפאר הייסט עס יום הזיכרון זאגט דער מהרשא. דער שם משמואל ברענגט אז מען זאגט עס ביי די יוצרות, שחרית פון יוצרות, זאגט מען זכר לה יושר ארחות עובר להמיר בבטן אחות, וואס דערמאנט מען דארטן, דערמאנט דארטן וואס שטייט אין חזל ידוע אז לאה האט געטראגן יוסף'ן, יוסף הצדיק, און רחל האט געטראגן דינה. נאר אחר התפילות נתהפכו הוולדות, יוסף איז אריבער צו רחל און דינה איז אריבער צו לאה. זאגט דער שם משמואל, פארוואס דערמאנט מען עס דא ביי די יוצרות? זאגט ער, מ'האט שוין געהערט אלע ניסים אויף די וועלט, מ'האט שוין געהערט א גוסס, זאל אנהייבן צו לעבן, א שטומער זאל אנהייבן צו רעדן, א טויבער זאל אנהייבן צו הערן, אלץ האט מען שוין געהערט, אבער זכר און נקבה, נתהפכו הוולדות, ווי האט מען געהערט אזעלכע זאכן? זאלסטו וויסן אז די מהפכות מאכט אויך ראש השנה, אלעס אלעס אלעס אלע שרשים יצא יוסף פון בית האסורים יעדער איינער מיט זיין בית האסורים אוי וואס ער קען פועל'ן ישמחו השמים ותגל הארץ לפני השם כי בא לשפוט את הארץ ישמחו השמים איינער האט מיר געזאגט פריער אז די פרעגט דעם בית ישראל אמאל ערב ראש השנה וואס דארף מען היינט טון? וואס דארף מען? מען שטייט וואס מען דארף טון שטייט אין הלכה יא? מען דארף תשובה טון ערב ראש השנה שלישי יום כיפור אזוי שטייט אין הלכה ערב ראש השנה אבער האט ער מיר געפרעגט וואס דארף טון האט ער מיר געזאגט דאנקען און דאנקען און דאנקען כאילו דאנק אפ אויפן אויפן יאר וואס די אייבערשטער האט דיר געגעבן דאנק און דאנק און דאנק זאגט א אינטערעסאנטע זאך ר' חיים פאלאדזשי ברענגט עס ער ברענגט זיין לשון ר' חיים פאלאדזשי

ער שרייבט דא נישט וועגן וואס, אבער די פסוקים איז הודאה, מען דאנקט דארטן, ארמי אובד אבי וירד מצרימה, מען מאכט א ונצעק דארטן, און מען דערציילט דעם ונצעק, און מען דערציילט וואס ער האלט, און ער ברענגט דארטן אינטערעסאנטע זאך דארטן אין ספר, וואס ער ברענגט דאס, רבי חיים פאלאדזשי ברענגט דאס אין זיין, אדער ברענגט ער שפעטער א תפילה וואס מען זאל זאגן, אינטערעסאנט אז סוף תפילה בעט מען אז דער רבונו של עולם זאל זאגן פאר די נשמה יעצט אויך ושמחת בכל הטוב די לעצטע פסוק אין כי תבוא דארטן בעפאר שני ושמחת בכל רבונו של עולם זאגן ושמחת בכל הטוב זאגן די נשמה יעצט על כל פנים על כל פנים מיט א הודאה מיט א שמחה גיי מיר אריין צו דעם הייליגן טאג ערשטע זאך מיט א שמחה ישמחו השמים ותגל הארץ לפני השם כי בא לשפוט הארץ דער אייבערשטער קומט אראפ וואס איז א גרעסערע שמחה רבונו של עולם קומט אראפ ער גייט אונז געדענקען נאר וואס טוט מען ווען דער מלך קומט אריין צו מיר אין שטוב? ס'איז א מורא'דיגע שמחה, דער מלך קומט צו מיר אין שטוב. וואס הייסט א שמחה? אבער מען גיסט דעמאלטס עקאנאמיקע אין אלע ווינקלען, און עקאנאמיקע מיט פאנטאסטיק און אלע חומרים, מען רייניגט זיך, אזוי זאגט די מאירי, דאס איז די ענין פון סליחות מיט ערב ראש השנה, א לאנגע, זיך רייניגן די הארץ כדי שתיכנס בטהרת הלב לראש השנה. אזוי שטייט דאך אין ספורנו, ער זאגט דארטן זכרון תרועה, זאגט דער ספורנו, זכרון תרועה זכרון תרועת מלך בו יגילו במלכם בו יגילו במלכם אין דעם טאג כאמרו הרנינו לאלוקים עוזנו הריעו פארוואס וואס איז די שמחה מען קוקט אריין ווי ראשונים אין לערנען עס פשט וזה מפני היותו יושב אז על כסא דין דער רבוש ע זיצט אין דעם טאג על כסא דין כמו שבא בקבלה.

מען פארשטייט מען פרייט זיך מיטן אייבערשטן, יא דו וועסט אונז געבן א גוט יאר, מען פרייט זיך מיטן אייבערשטן, ווי דער לעכעוויטשער האט געזאגט, חדות השם היא מעוזכם, ס'האט חדוה ביי דעם אייבערשטן ווען מען שטארקט זיך אין אים, מען שטארקט זיך אין אים, מיר זענען מתפלל און דו וועסט אונז געבן א גוט יאר, די תפילות מיט אלעס דארף גיין מיט א אמונה, מיט א אמונה, מיט א שמחה, די שאגת אריה ברענגט אין סימן קב דעת פון רוב ראשונים אז ס'איז דא א מצות עשה דאורייתא ושמחת בחגיך אין ראש השנה, די משנה ברורה ברענגט עס להלכה אין תקצ ז ושמחת בחגיך, נו איז דער חתם סופר זאגט אין די הגהות אין שלחן ערוך אין תקצ ז זאגט דער חתם סופר אין די משנה שטייט יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, זאגט חתם סופר וואס הייסט יום טוב של ראש השנה וואס שטייט נישט ראש השנה שחל להיות בשבת, איז עס יום טוב? זאגט דער חתם סופר ניין די משנה זאגט געדענק ס'איז יום טוב געדענק ס'איז יום טוב גייט אריין דא מיט א יום טוב ס'איז יום טוב. אוי דער חינוך זאגט אין שי א, זאגט די חינוך נמצא דאס איז די הגדרה, די הגדרה אונז האבן דאך גערעדט יעצט אויף שמחה און מען דארף אין דעם טאג ער די הגדרה פון חינוך רבותינו הראשונים נמצא נאך וואס ער זאגט וואס דער טאג מיינט דער רבוש ע האט אוועקגעשטעלט א טאג אראפקוקן אויף יעדן איינעם קודם זיין נמצא זאגט ער שהיום הנכבד הזה הוא קיומו של עולם, איז דער רבוש ע האט געזאגט אז נאר אזוי האלט זיך די וועלט, און ולכן ראוי לעשות אותו יום טוב ולהיותו במנין מועדי השנה היקרים, ואולם, זאגט דער חינוך, ואולם מהיותו יום מועד לדון כל חי, מען איז דאך דן, ראוי לעמוד בו ביראה ופחד יותר משאר כל מועדי השנה. דא איז דארף זיין די שמחה מיט א יראה ופחד, מיט א יראת שמים, מיט א יראה ופחד. עס איז געווען א, געווען דא א קבוצה בחורים, א ישיבה איז ארויס געפארן אויף א טיול, אינמיטן איז עפעס א בחור נעלם געווארן, אינמיטן יאר, א בחור איז נעלם געווארן, מען הייבט אים אן צו זוכן, מען האט אים געזוכט, מען זאל נישט וויסן, מען האט אים געטראפן ללא רוח חיים, ער לעבט נישט. בקיצור, מען דארף מודיע זיין דעם טאטן, די ערשטע זאך מודיע זיין, דער משגיח האט גענומען די פעלעפאן, קלינגען צום טאטן, ער האט נישט געקענט רעדן, ער האט עס צוגעגעבן דעם ראש ישיבה, דער ראש ישיבה האט אויך נישט געקענט רעדן, בקיצור, ענדע מען האט אים מודיע געווען, מען האט אים מודיע געווען, זיך גרייטן אויף די לוויה, צו קומען צום לוויה. האט מען געגעבן דער טאטע רעדן אפאר ווערטער, האט ער געהייסן מספיד, ער האט אנגעהויבן צו רעדן, האט ער געזאגט, איך באשולדיג נישט די מדריך טיולים, דער וואס איז געווען דא די מדריך טיולים, איך באשולדיג אים נישט, דער עולם האט געציטערט, ער האט געשריגן ער באשולדיגט אים נישט, ווער ווייסט וועמען ער באשולדיגט יא. איך באשולדיג נישט דעם משגיח, ווער איז נאך געבליבן? ראש ישיבה, איך באשולדיג נישט דעם ראש ישיבה, ביז ער האט געשאסן מיט א געוויין און געשריגן ער באשולדיגט נאר זיך אליין, ווען ער ווייסט פון דעם פאראיארן לאזט ער נישט אפ די בית מדרש ראש השנה. לאזט ער נישט אפ ראש השנה די בית מדרש. רבותי דאס איז יעצט די צייט, יעצט די צייט, דאס איז טייטש וואס זאגט ער וראוי לעמוד בה ביראה ופחד, אויסנוצן די צייט מיט א שמחה, אויסנוצן יעדע מינוט, דער רבש"ע גיבט אונז די כוחות, ס'איז יעצט ביי אונז אין די הענט, נוץ עס אויס, נוץ עס אויס, נישט פאטשקען די צייט, ס'איז געווען ביים חפץ חיים אין בית מדרש, ס'איז געווען א מורא'דיגע מעשה, ס'איז געווען דארטן צוויי בחורים,

זיי אריינגעקומען אין בית מדרש דערציילט וויפיל דאווענען דא וויפיל דאווענען דארט און אינמיטן די חפץ חיים אריינגעקומען אין בית מדרש די חפץ חיים האט גלייך קולט געווען וואס דא טוט זיך ער איז ארויפגעגאנגען צום בימה און האט געזאגט תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו האט ער געזאגט וואס איז דאס בכסה וואס מיינט דאס בכסה און וואס הייסט תקעו בחודש שופר וועגן דעם בכסה דארפסטו א שופר וואס איז געבונדן האט די חפץ חיים געשריגן דעם עולם אזוי. אז ס'איז געווען אין זיינע צייטן, היינט קומט א אמעריקאנער בחור קומט לערנען דא, קומט ער אויף א האלבע יאר, נאך א האלבע יאר פארט ער אהיים. אה, אמאל איז דאס נישט געווען, אין זיינע צייטן איז מען געקומען דא לערנען, איז געווען אויף אפאר יאר, אויף אפאר יאר איז מען דא געווען, ס'נישט געווען קיין פליגערס, נישט אהין און נישט אהער. בקיצור, א בחור איז געקומען דא לערנען אפאר יאר, און אינמיטן איז געקומען א טעלעגראמע, דעמאלטס איז נישט געווען קיין טעלעפאנען, קומט א טעלעגראמע אז א מאמע איז קראנק געווארן. וואס טוט מען נו? גיין מודיע זיין א בחור? עס איז נישט פונקט ווי היינט, מען הייבט אויף א טעלעפאן, קוים א טעלעגראמע איז געווען, עס איז נישט פונקט ווי היינט, מען הייבט א פליגער און מען פארט אהיים, עס איז נישט געווען די אלע מעשה'ס, ווי אזוי מודיע זיין א בחור אזא מעשה? מ'האט אים נישט מודיע געווען. נישט מודיע. האט דער חפץ חיים געזאגט, ס'איז אריבער א תקופה און ס'איז געקומען א טעלעגראמע אז די מאמע איז ארויף אין הימל. זי איז אוועק. אוה, דאס מוז מען מודיע זיין. נו, וואס טוט מען דא? וויאזוי האט מען דאס מודיע? וויאזוי האט מען דאס מודיע? געווען א אסיפה פונעם צוות, וואס טוט מען דא? ביז זיי האבן באשטעטיגט, מחליט געווען אזוי האט מען געמאכט. אז וואס? מ'האט געוואוסט אז די בחור האט זייער ליב א נייע קאפיטע, א נייע קאפטן. האט אים געקויפט א נייע קאפטן זאל משובב זיין ליב זיין הארץ, און אין דעם קאפוטע האט מען אריין געלייגט א צעטעלע אז די מאמע איז אוועק, און אזוי דער בחור האט זיך געדרייט מיט א נייע קאפוטע, ער דרייט זיך און פרייט זיך, אה! א נייע קאפוטע, און ער דרייט זיך און פרייט זיך, גייט אריבער א טאג, ער גיט א לייג אריין די האנט אין קעשענע און זעהט די צעטל, די מאמע איז אוועק, ס'איז אים געווארן טונקל אין די אויגן. שוין קולות, האט ער געזאגט די חפץ חיים, יעדע איד קריגט ראש השנה א צעטעלע אין קעשענע. יעדע איד קריגט א צעטעלע אין קעשענע, זאגט ער, די מענטש דרייט זיך, פרייט זיך, ער ווייסט נישט ווי אזוי ער גייט, אינמיטן יאר אויכעט, אינמיטן יאר ווען ס'הייבט אן צו ארבעטן די צעטעלע, דעמאלטס גיט ער זיך א כאפ, אבער ער ווייסט נישט, וועגן דעם דאס טייטש בכסה ליום חגנו, דא איז א יום טוב, דא איז באדעקט עפעס א צעטעלע, וואס אויף דעם וועגן ממתיק זיין דעם צעטעלע וואס מ'האט אין קעשענע וועגן דעם האט געהייסן תקעו בחודש שופר, איז ווי האבן מייעס געווען בחורים ארויסגיין שפאצירן אזוי, פאליטיזירן אזוי פאר די תקיעות, האט ער געזאגט, איי דאס איז דאך דער זמן וואס צו ממתיק זיין דעם צעטעלע? ממתיק זיין די צעטעלע טאקע פון איין זייט, אבער וויסן רבותי אז יעצט אט איז דאס ביי אונז אין די הענט, די צעטעלע, אלץ איז ביי אונז אין די הענט, ווי האט מען געשמועסט, מען האט געברענגט א א קאראוואן א בית מדרש אין א חצר, מען האט אראפ געברענגט א בית מדרש א קאראוואן, די גבאים שטייען דארטן אין חצר, מען דארף אראפ לאזן דעם קאראוואן דעם בית מדרש, די מנוף ברענגט עס, די קרעין, די מנוף, און יענער האלט דארטן דעם שאלאט א רימאוט אין די האנט, אַ שאַלאַט אין די האַנט, און די גבאי שרײַט אים, רעכטס, רעכטס, לינקס, לינקס, אַראָפּציר, אַראָפּציר, נאָך אַ טראָפּעלע אַראָפּציר, און ער קוועטשט אַזוי אַלץ, ביז בשעה טובה ומוצלחת איז שוין אונטן. שוין, די בית-מדרש איז אונטן. די גבאי גייט אַרײַן, ס'ווערט אים טונקל אין די אויגן, וואָס איז? דער אָרון-קודש אויף מערבֿ-זײַט. האָט דער ייִנגל אים געשריגן, טאַטע, וואָס איז דער פּראָבלעם? קום, לאָמיר שרײַען, מערבֿ, פֿאַרקערט! האט אים געזאגט יעצט קענסטו רעדן צום לאמפ, צו די ווענט קענסטו יעצט רעדן, כל זמן ס'איז אין די לופטן און די שאלאט איז ביי דיר אין די הענט, דאס איז די טעג רבותי ביז נעילה, די שאלאט ביי אונז אין די הענט, דער רבוש"ע האט עס געגעבן ביי אונז אין די הענט, יעצט בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך השם, די יעצט איז די צייט ביי אונז אין די הענט. איר ווייסט רב סעדיה גאון די טעמים פון תקיעת שופר? די ערשטע טעם איז דאך ווייל מען ממליך דעם אייבערשטן מיט די שופרות, מען ממליך שתמליכוני. די צווייטע טעם זאגט ער ווייל פון תקיעת שופר מען עפנט אלע טויערן און שפעטער האט נישט קיין טענות. ואל יקרא תגר. יעצט אפן אלע טויערן, יעצט רייס אריין. רבותי דאס געדענקען וואסערע א שאלאט, וואסערע א כוחות אונז האבן מיר אין די הענט. די כוחות, דער רבוש"ע גיט אונז כוחות אדירים אין די טעג. כוחות אדירים, פון שינוי הטבעים, פון וואס נישט, לאמיר עס אויסנוצן. ווי זאגן דארטן די יונגע בעלי מליצה, עס איז געווען אמאל א, דארטן א, די דאקטוירים מאכן דאך ניסויים, זענען דאך מיט די טעסטן, מאכן זיי דאך אויף בעלי חיים, זיי נעמען ארויס אברים פון בעלי חיים, אזוי לערנט מען זיך, אבער זיי לערנען זיך אויף בעלי חיים נאר מען נעמט ארויס איברים פון די בעלי חיים נאר לעבעדיגערהייט, טויטערהייט ארבעט עס נישט, מען נעמט ארויס טויטערהייט פון א בעל חי פון א בהמה איז גאר. בקיצור דער לייב איז געוואר געווארן מען וויל גיין מאכן אויף אים ניסויים ארויסנעמען פון אים איברים ס'איז אים געווארן טונקל אין די אויגן מ'גייט ארויסנעמען פון אים איברים ער איז געלאפן צו פוקס עפעס א עצה געב מיר, האט די פוקס געזאגט איך האב פאר דיר א פשוטע עצה. זיי נעמען ארויס נאר פון לעבעדיגע בעלי חיים, נאר פון לעבעדיגע בהמות. פאסט אפאר טעג, ליג, מאך זיך ווי א טויטער אזוי מען רירט דיר נישט אן. ער האט אים געפאלגט די לייב, געפאסט אפאר טעג, ער איז געלעגן אויף דער ערד, ער ליגט ווי א טויטער. די דאקטוירים מאכן אויף דעם טויער דארטן פון דעם כלוב, און זיי זעען ער ליגט דא ווי א טויטער, האט מען געלאזט אפן די כלוב. ער ליגט דאך א טויטער, האט געלאזט אפן די כלוב. הערט שפעטער די לייב ווי די דאקטער זאגט, אבער ס'איז כדאי אפילו פון א טויטער לייב, אפשר די ציינער, די ציינער. זיי נעמען א האמער ארויסגעשאסן אלע ציינער. ער האט געשוויגן ער דארף דאך שפילן א טויטער. ווייטער שפעטער הערט ער ווי זיי זאגן אפשר די אויערן איז אויך כדאי אפילו פון א טויטער לייב. די אויערן. נעמט א מעסער געשניטן איינס צוויי אראפגעשניטן די אויערן ער האט געשוויגן מיט כוחות פון א לייב איז ער געשוויגן ער ווייסט דאך ער דארף יעצט שפילן א טויטער. שפעטער הערט ער ווי ער הערט ער ווייסעך נישט ער האט דאך שוין נישט קיין אויערן אבער ער הערט שפעטער ווי זיי זאגן וואס איז מיט די לעבער אפשר די לעבער. אוי האט געהערט די לעבער וועט מען טשעפען די לעבער איז דאך א דבר שהנשמה תלויה בו, די לעבער האט געזען די טיר איז אפען, געגעבן א הייב אויף און געגעבן א לויף ארויס, האט געהארגעט די צוויי שומרים אויפן וועג און געלאפן צו זיינע חברים אין וואלד, ער קומט אן אין וואלד פרעגן אים די חברים פון ווי קומסטו, האט די לייב אנגעהויבן צו וויינען וואס פאר א שוטה בין איך געווען, איז דאך געווען די טויער אפען, וואס האב איך געבליבן, איך בין דאך געווען אן קיין ציינער אן קיין אויערן, ס'איז דאך געווען די טויער אפען. במה דברים אמורים וויפיל מ'האט געשניטן א גאנץ יאר ווייסט יעדער איינער וואס דא טוט זיך וויפיל קול יעקב נוהם מתהומות היכל איש איש נגעו ומכאובו יעצט איז די טויער אפן לאז זיך נישט שניידן מ'גיט דיר בושלום מ'גיט דיר יעצט אלע כוחות דו האלסט דעם שלט אין די הענט מ'גיט דיר אלע כוחות יעצט כפשוטו אויף דעם איז יום הזיכרון הזה געדענקען די אלע לבבות נשברות די אלע די אלע גאנצע זאלן נישט געזונט ווערן אויסנוצן רייסן בדרך אגב, נישט בדרך אגב, בדרך עיקר, ווער ס'קוקט אריין דארטן אין תוספות, אין ראש השנה ט"ז, י"ז, די גמרא דארטן זאגט דאך אז רבי יוסי זאגט אן אדם נידון בכל יום. איז די גמרא זאגט אז וואס מ'איז היינט מתפלל רפאנו, איז דאך לכאורה, אזוי פרעגט די גמרא, איז דאך נאר לויט רבי יוסי, פארוואס? ווייל לויט די רבנן איז שוין אלץ געענדיגט ראש השנה, וואס האסטו צו דאווענען רפאנו? זאגט די גמרא כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעי דאס איז מתפלל נאר לויט רבי יוסי, זאגט די גמרא ניין, ואי בעית אימא, אפילו לויט די רבנן, אפילו מען שרייבט אפ אלץ ראש השנה, אבער יפה צעקה לאדם ביין קודם גזר דין וביין לאחר גזר דין, יעצט פאסט מען דאך אזוי יפה צעקה לאדם ביין קודם גזר דין וביין לאחר גזר דין, פרעגט תוס' דארטן אויפן פלאץ, אויפן ערשטן שיטה, אז נאר ווי רבי יוסי בעט מען, פרעגט תוס' לויט די רבנן נישטא קיין ברכת רפאנו ביי שמונה עשרה, וואס הייסט דאס? נישטא קיין רפאנו? זאגט תוס' א יסוד, רבותי ס'איז כדאי צו געדענקען אביסל אין די טעג. תוס' זאגט רפאנו קענסטו בעטן א גאנץ יאר, ווייל ראש השנה איז שרייבט מען אפ מתי יחלו נישט מתי יתרפאו, וואס הייסט? שיתרפאו אט דא שרייבט מען נישט און ממילא קענסטו בעטן א גאנץ יאר אויף רפאנו, שלא יחלו דאס דארפסטו יעצט בעטן, שלא יחלו דאס איז יעצט בעטן.

טויזענטע בהמות, יעדע צענטע יעדע צענטע איז דא א רויטע פארב, גייען דא אריבער טויזענטע בהמות, הונדערטע בהמות האבן א רויטע פארב, אלע שפילן זיך וואויל, אה, די בהמה, ווען דו ווייסט וואס פאר א סימן דו האסט דארטן, א רויטע פארב, וואלסטו געלאפן, וואס שפרינגסטו, וואלסט געלאפן אין טייך עס אפוואשן? ס'איז די זעלבע זאך דא, שפרינגט מען ראש השנה, ווען דו ווייסט דאך נישט וואס דא טוט זיך, וואש זיך אויס יעצט, יעצט זיך אויסוואשן, קענסט עס אויסוואשן, רבותי. ליגט דארט אין קאפ. ס'ליגט דא ביי מיר צעטלען, און ס'ליגט אין קאר, צעטלען פון א אינגערמאן דא אין שטאט. א אינגערמאן דא אין שטאט. ס'איז נישט צום פארשטיין. ער האט מיר איבערגעלאזט פארגאנגענע ערב שבת צעטלען, פיר צעטלען פון בילינסאן. וועסט עס באלד אריינברענגען וועט איר עס זען. אלץ פון בילינסאן מיט תאריכים. סוף סיון האט דער אינגערמאן זיך נישט גוט געפילט. מען איז געגאנגען א בדיקה מען האט גלייך געשריבן אזוי אז מען זעט עפעס נישט גוט אין די בלוט עס טויג נישט עפעס אריבער געגאנגען בדיקות און בדיקות שונות שונות ומשונות און ס'איז צוריק געקומען די אלע בדיקות אז ס'איז קלאר אז ער האט עס אין די בלוט און מען דארף שנעל טיפול בהקדם דארטן אין דאווידאוו אין בעלינסאן אין דאווידאוו אין בעלינסאן דארטן טיפול בהקדם דער אינגערמאן איז געווען א אינגערמאן פון עטליכע פופציג יאר אין דא אין שטאט און ער האט גענומען א פריוואט דאקטאר דארטן די פריוואט דאקטאר איז דא ווייטער א צעטל שנעל אין אנקאלאגיע ווייל די מעבדה די וואס האט ארויסגעגעבן די תשובות אלץ שטייט אויפן צעטל דארטן חיובי דא איז די מחלה, די א קלארע ווערטער אזוי וואס קיין שום אידיש קינד זאל נישט וויסן, די אלע ווערטער דארטן קלאר געשריבן. דער אינגערמאן האט זיך אזוי ס'האט זיך געשלעפט און ווייטער בדיקות מיט דעם פריוואט. ס'איז געווארן ערב ראש חודש אלול. ער האט זיך אוועקגעזעצט ראש חודש אלול מיטן דאקטאר און האט אים געזאגט הער זיך איין, איך גלייב אין תפילות, יעצט איז טעג פון תפילות, דער דאקטער האט נישט פארשטאנען וואס ער וויל פון אים, ער האט נישט פארשטאנען וואס דער רעדט פון אים, ער זאגט ער האט דאקטער פארשטייט נישט, בקיצור האט מען משפיע געווען אויף אים אז מען זאל עס אנהייבן נאר נאך די הייליגע טעג, רבותי ס'איז דא דא א צעטל נא אויף איר, א צעטל וואס מען האט געמאכט בדיקות זענען אויף אלעס שלילי, שלילי, נישט צו פארשטיין דא די תאריכים, שלילי, וואס איז געווען דא חיובי, שלילי, קיין שום טיפול נישט, מען האט אים געשיקט אהיים גיי געזונטערהייט. אין שום עדות צו די מחלה זאגט ער, אין שום עדות צו מחלה, נישט צו פארשטיין דא צעטלען, ווי די צעטלען? פיר צעטלען וואס מען האט ארויס געמעקט די נעמען אז די עולם זאל קענען זען קלארע ווערטער דא. איר פארשטייט אזא מעשה? וואס איז דאס? דאס איז די טעג יום הזיכרון הזה! אוי אזעלכע טעג איז היינט א ראש השנה. קיינער ווייסט דאך נישט וואס ער האט סעט מען האט געהייסן שלא יחלו, און פאר די חולים זאלן אוודאי האבן די גרעסטע רפואה שלימה אין דעם טאג, דאס איז דאך יום הזיכרון אז דער רבוש"ע געדענקט דאך די לבבות נשברות, ראש השנה יצא יוסף מבית האסורים ראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, אבער רבותי מיטן יראת שמים, אוי מיטן יראת שמים, איך האב דא געהאט א זיידע הרב הערשקאוויטץ זכרונו לברכה, מיין מאמע'ס טאטע, פלעגט צו זאגן אויף אזא שארפע דאס ער זאגט אז א בכסה ליום חגינו וואס הייסט בכסה? זי זאגט אז מען פלעגט זאגן אז אין ירושלים איז אמאל אוועק א אינגערמאן האט איבערגעלאזט פיצלעך קינדער געלעגן אויפן דר' ער איז געלעגן אויף דר'ערד מיטן טלית ער איז געלעגן אויף דר'ערד מיטן טלית און די קינדער ער האט געהאט קינדער פון דריי יאר פון פיר יאר זיי האבן זיך געשפילט מיטן טלית מיט די ציצית אהין און אהער און האט איינער געזאגט די קינדער חברה וואס שפילט עטץ ענק ענק ווייסן וואס איז באהאלטן דא אונטערן טלית דו ווייסט וואס איז באהאלטן ס'איז דא ראש השנה, פת א, בכסה, ס'איז דא באדעקט מיט א יום טוב, אוודאי א יום טוב וואס מ'האט מקדים געווען שמחה מצות עשה דאורייתא, אבער זאלסט וויסן דא איז עפעס באדעקט, און ממילא זאגט דער חינוך שטיי ביראה ופחד און זיי מרבה בתפילה. מיט א שמחה, אוודאי אוי עט קומען א זיס יאר, אסאך א בעסער יאר וואס איז געווען, אבער מרבה זיין בתפילה. ס'איז געווען מיט דרייסיג יאר צוריק, אין לאנדאן ווייסט מען די מעשה גאר, דא דא ענגלישע אידן ווייסן, אין לאנדאן ווייסט מען די מעשה גאר שטארק, ס'איז געווען אין געיטסהעד איז געווען עפעס א יאר א שווערע יאר, בנוסף, געיטסהעד איז א קליין שטעטעלע, און בנוסף לכל זה איז א בחור אוועק חודש אלול, די עולם האלט צוגיין ראש השנה, ונתנה תוקף, ר' מאטיס סאלאמאן איז דעמאלטס געווען אין געיטסהעד, און די עולם האט געשריגן דארטן, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה, קלינגט קולות, ר' מאטיס האט זיך געדארפט איבערשרייען, נישט קיין יונגערמאן, האט געדארפט אלעמען איבערשרייען, איז אים אַרױסגעגאַנגען בלוט פֿון האַלדז אַרױסגעפֿאַלן און ס'איז אַרױפֿגעפֿאַלן אױפֿן מחזור אױף די װערטער רוע הגזירה. ס'האָט אױסגעמעקט די װערטער רוע הגזירה. דער מחזור ליגט אין ענגלאַנד, אַלע װײסן, ס'האָט אױסגעמעקט די װערטער רוע הגזירה. אָבער נישט װעגן דעם װאָס כ'דערצײל, ס'איז ידוע, רבותי, אַז אין דעם יאָר איז קײנער נישט אַװעק אין גײטסהעד. אַ געשרײ. לײדער איז געװען דאָרטן אַ געשרײ פֿון מתוך נעבעך פֿון אַזעלכע הקדמות. אָבער אַ ייִד װײסט, ער האָט די כּוחות, ער האָט די כּוחות אַ געשרײ געבן. נישט דאווענען ווי זאגט די טורי אבן ראש השנה טז וואס מען רעדט די צעג צעקה זאגט ער ס'איז נישט קיין דאווענען שידפוק על שערי רחמים בתפילה ובקשה יתירה ס'איז בתפילה ובקשה יתירה אויף דעם די סליחות טעג מיט אלסדינג אלס נאר מיט א שמחה ווי די קאזשניצער מגיד זאגט אז ערב ראש השנה נישטא קיין נפילת אפיים אזוי די הלכה, ווייסט פארוואס? אזוי גייט נישט מיט פון מיטן נאז אראפ. גייט אריין מיט א שמחה, מיט א שמחה גייט מען אריין די טאג, אינעם גרויסן הייליגן אבער מיט יראת שמים. וויסט איר ווי זאגט הרב דעסלער, אזוי זאגט ער, ס'איז געווען צדיקים און תלמידי בעל שם, ידוע אבער זיי האבן גערעדט? זיי האבן געזען ראש השנה דא, האבן זיי געזען וואס, זיי האבן געזען ראש השנה האבן זיי געזען דא וואס טוט זיך אויבן, זיי האבן געכאפט א, זיי האבן גערעדט.

מ'זאגט נאך אז מ'לערנט ארויס די מאה קולות, לערנט מען ארויס פון אם סיסרא. מאה קולות, די תקיעות, א מענטש געפינט זיך ווי שטייט לפני ולפנים געפינט ער זיך ביי די תקיעות, וועט מען שפעטער זען. ער האט נישט געהאט פון וועמען צו לערנען אויף פון די אלטע אראבקע דארט, און זי האט געוויינט מאה קולות. און ס'איז נישט סתם, איר ווייסט אז תוס' ברענגט א ערוך די ערוך א מדרש, אז אז די מלאך איז געזעצן און געציילט וויפיל קרעכצן זי האט געקרעכצעוועט. הונדערט קולות. מ'האט נישט געהאט פון וועמען ארויסצולערנען. און זאגט אזא שארפע ווארט.

יא, האט זי געזאגט, איך ווייס אז שטענדיג איז ער מנצח, אבער איך זעה יעצט איז שפעט ער נאך נישט דא, ווער, אבער אפשר יעצט נישט? אפשר יעצט נישט? זאגט ער, די פחד איז ראש השנה. דארט האט געהייסן די תקיעת הטלית. דא איז נישטא קיין חזקות. דא ליידער אסאך וואס האבן יענע יאר נישט געוואוסט אויף וואס צו בעטן נעבעך. נישט געכאפט אז זכרנו לחיים פאר זיי אויכעט. מיטן יראת שמים, אבער מיטן וויסן אז די שאלה האט אבער ביי דיר אין די הענט. דו וועסט מתפלל זיין, אוי, אסאך א בעסערע יאר וואלט עס געווען. אסאך א בעסערע יאר צו זיין אבער אויסנוצן די צייט מיר זאגן די בריסקער רב די בריסקער רב האט נישט געעפנט קיין ער געזעצן א גאנצע טאג נאר מיט א תהילים ידוע נאר מיט א תהילים האט מען געפרעגט וואס ער פארוואס ער עפנט נישט א גמרא האט ער געזאגט אז ראש השנה מ'זאגט ביי די סליחות כדלים וכרשים דפקנו דלתיך דו מיינסט מ'זאגט עפעס תיאוריה כדלים וכרשים טייטש אז יעדע איד קומט אריין ראש השנה איז א דל ורש האט נישט געשריבן חזקות נישט אויף דעם און נישט אויף דעם און נישט אויף דעם, מען דארף אלץ מחדש זיין, דעם לעבן, דאס געזונט, די פרנסה, די שלום, אלעס דארף מען מחדש זיין, זיין מיט זיינע קינדער האט מען דאן, זאגט ער, האט ער מסביר, דאס טייטש כדלים וכרשים, זאגט ער, אין אזא טאג, ער האט גערעדט אויפן ביזנעס שפראך, ווען איינער פארלירט דעם גאנצן געלט וואס ער דארף, ער האט גערעדט אויפן נישט שלאפן גיין, ער האט געזאגט אין אזא טאג טאר מען נישט פארברענגען קיין מינוט. איך פלעג לערנען די הייליגע גמרא ראש השנה, אבער איך האב געלערנט דערנאך צוריק, אבער איך האב געזען איך דארף זיך אויפהייבן נעמען גמרות, מעיין זיין דא מעיין דארט, עס איז געווען ביטולים פון מינוטן, די מינוטן טאר מען נאך נישט מבטל זיין ראש השנה, נאך מאכן ווען זאגן תהילים איז נישטא קיין שום ביטול. סאנט ביים בעל התניא, אלע ווייסן דאך ס'איז דא שרענק, גאנצע שרענק פון ספרים אין זיינע, האט ער געהאלטן אין איין רעדן דברי תורה, אויף וואס דו ווילסט, גאנצע שרענק, זיי ברענגען מאחר מנחה ערב ראש השנה, עד אחר תפילת ערבית ליל בית, איז נישט געווען קיין שום ווארט דברי תורה, די זעקס און צוואנציג שעה איז געווען נאר תהילים מחזור מחזור תהילים, תהילים מחזור מחזור תהילים, קיין ווארט דברי תורה נישט. פאר אונז איז א לימוד רבותי, זיי האבן זיי האבן מורא געהאט אפילו אויף לערנען אויך די תהילים, ביי אונז נישט פארברענגען די צייט, נישט קיין דברים בטלים רבותי, נישט קיין דברים בטלים, אויסנוצן די צייט, אויסנוצן די צייט ווען דו האלסט עס ביי דיר אין די הענט. די הנהגות פון בעל התניא שטייט, די הנהגות פאר אינגעלייט שרייבט ער אזוי, למעט בשינה כפי האפשר, מען דארף שלאפן, אבער מען דארף אויך אויפשטיין, יא למעט בשינה כפי האפשר, און דברים בטלים איז די פייער דארט, דברים בטלים נישט רעדן, מען ווייסט דער בארדיטשובער רב האט געהייסן אינגעלייט מאכן א תענית דיבור, נו האט ער געזאגט וואס איז די פחד פון ראש השנה? די פחד פון ראש השנה איז דאך פון די מקטרג, עס זאל נישט מקטרג זיין אויבן, איז א יונגערמאן האלט דא א תענית דיבור, זאגט די אייבערשטער שא! ס'איז א תענית דיבור יעצט, שא! די דברים בטלים אלע ס'שטייט איבעראל נישט ר' פנחס פון קאריץ זיי ברענגען דארט אין ספר אין באפיר מען האט אים צוגעגעבן א סטענדער אויף צו רעדן פאר די תקיעות האט ער אויסגעדרייט האט געזאגט געווען אזוי האט ער געזאגט דעם סטענדער איז מען אויך יעצט דן האט זיך צוריק אויסגעדרייט מען זאגט אים מורא גדול לכל השנה יעצט נישט יעצט נישט קיין דברי תורה רעדן אבער אבער פאר אונז איז א לימוד נישט פאטשקען די צייט אויסנוצן, ביי אונזער דור א מענטש נעמט א תהילים און די הארץ הייבט אן, אה, דא א גליקליכערער מענטש פון דעם, אה, און ער לאזט נאך אפאר טרערעלעך, ווי זאגט דער חתם סופר, בשמך יגילון כל היום ראשי תיבות בכיה אוי. אזוי רבותי, דאס איז א גאנצע טאג, דא אינטערעסאנט אז די צלח זאגט אין חגיגה י"ד, אז די צלח, יום תרועה יהיה לכם, וואס הייסט יום תריעו? סוכות רופסטו אן יום לולב? פסח ווערט גערופן ליל מצות, יום תרועה, וואס איז יום תריו? זאגט דער דער צלח אז ס'איז נישט פונקט ווי לולב, האסט געענדיגט שאקלען לולב האסטו יוצא געווען די מצוה, ס'איז נישט די, ס'איז יום תרועה, א גאנצע טאג לעב דו מיטן ירא שמים, לעב א גאנצע טאג זאלסט דאס וויסן, א גאנצע טאג לעב דו מיטן ירא שמים,

אה, און מיט אַ שמחה, און ס'פֿאַרשטייט זיך מיט אַ פּנים שמחות, פּנים מאירות, מיט אַ פּנים מאירות, אָבער, אָבער, ווי זאָגט מען, מען זאָגט אין ירושלים, זאָגן זיי, געווען רבי יאָסעלע ווײַנבערג, געווען אַ גרויסער גביר. רבי יאָסעלע ווײַנבערג איז געווען אַ גרויסער גביר און אַ עסקן, אַלע זקנים אין ירושלים ווייסן צו דערציילן אויף אים. ער איז געווען אַ נעפֿיו, אַ פּלימעניק פֿונעם סלאָנימער רבין דעם ברכת אַבֿרהם. ס'איז געווען עפעס א יאר וואס אינמיטן יאר איז געווען א שווערע אנזעץ ביי אלע עשירים, אלע האבן נישט געקענט רעדן צו זיי, געווען פארנומען, צונומען, נישט געקענט רעדן צו זיי. ר' יאסעלע איז אריינגעפארן דעמאלטס פון ירושלים קיין טבריה, אין טבריה איז דאך געווען די סלונימער חבריא דעמאלטס, ער האט זיך אריינגעזעצט אין בית מדרש, גמרא תהילים, אינמיטן יאר איז דאס געווען, אינמיטן יאר, ער זעצט זיך אוועק גמרא תהילים, דער סלונימער רבי איז אריינגעגאנגען, ברכת אברהם, פרעגט ער אים, יאסעלע וואס טוסטו דא? ער האט דאך געוואוסט די אלע עשירים מען קען נישט יעצט רעדן צו זיי, יאסעלע וואס טוסטו דא? האט אים געענטפערט, פעטער! מיין יריד איז ראש השנה, איך לאך זיך יעצט אויס, נאך א טעלעפאן, ווייניגער א טעלעפאן, גארנישט, נישט, פוסטע מעשה, מיין יריד איז ראש השנה. סלאנימער רבי פלעגט עס איבערחזר'ן יעדן ראש השנה ביים טיש דעם, פלעגט ער עס איבערחזר'ן, אז ווי האט יאסעלע געזאגט, מיין יריד איז ראש השנה, מיין יריד איז ראש השנה, ממילא א יום דראש השנה איז אנשטאט צו שוויצן א גאנצע יאר רבותי אין דעם קללה פון בזיעת אפיך תאכל לחם שוויץ אריין אין הייסן טאג אריין אין די ברכה ווען די אייבערשטער שרייבט די טשעק דעמאלט שוויץ אריין אנשטאט אריין צו שוויצן אין בזיעת אפיך ווי האט איינער געפרעגט איינער פון די גדולי הדור האט ער געפרעגט וועגן עפעס א שאלה וועגן השתדלות אין די נײַן טעג שטייט דאך ממעטין במשא ומתן אבער דא וואו ווען מעג מען יא האט ער געפרעגט א שאלה וועגן די מעג ער עס מאכן אלס השתדלות אין די נײַן טעג אלס השתדלות האט ער אים געענטפערט איך ווייס וואס דו ווילסט, השתדלות מאכט מען נישט אין די ניין טעג, השתדלות מאכט מען אין די צען טעג, יעצט שרייבט מען די טשעק, יעצט מאכט מען נישט די טשעק, יעצט בעטן, און דער וואס דער וואס מיינט אונז האבן נישט קיין השגות אין דעם וואס די זוהר הקדוש זאגט ככלבין דצווחין הב הב, דער בעל שם הקדוש האט געזאגט פארוואס ס'איז נישט נוגע אין אונזער דור, ווייל היינט אז מען דארף פארוואס דארף מען געלט? חתונה צו מאכן קינדער, מען דארף קינדער זאלן לערנען, איז נישט נוגע אזוי די בעל שם הקדוש זאגט פארוואס גייט נישט נוגע צום היינטיגן דור, און ר' פנחס'ל קאריצער זאגט זייער שארף ביטע אריינקוקן אין ספר דארטן אז ער מיינט ככלבין צווחין דא בעט ער נישט און אינמיטן יאר וויינט ער ער האט נישט, אזוי שרייבט ער דא בעט ער נישט ווען ס'איז אפן בעט ער נישט, איז נישט נוגע צו האט נישט מיטן היינטיגן דור. דא איז געווען רבי נתנאל ראדזינער זכרונו לברכה, האט ער דערציילט עפעס א גאנצע מעשה מיט רבי אשר סטאלינער, אז רבי אשר סטאלינער האט דעמאלטס געשריגן אז כלבין דצווחין הב הב איז איינער וואס האט און בעט נאך, א מיליאנער מיליאנער איז ער שוין, אבער נישט איינער וואס ער דארף פרנסה, איינער וואס יא, און די אייבערשטער זאל העלפן אלע זאלן האבן און האבן און האבן, אבער די געדאנק איז אז אנטי די השתדלות, יא, די אמת'ע השתדלות מיטן תהילים'ל, און ווי דער רבינו יונה שרייבט א לשון. אין שערי תשובה, ער שרייבט אויף עשרת ימי תשובה אזוי, שרייבט ער, מה נואלו ווי נאריש זענען די מענטשן, שרייבט ער זיי גייען ארויס צו די ארבעט, וויאזוי יעצט שרייבט מען מען זיצט אויבן און שרייבט דו דו גייסט יעצט ארויס צו די ארבעט, שרייבט מה נואלו, ווי נאריש, היוצאים לפעלם ולעבודתם עדי ערב בימים הנוראים ימי הדין והמשפט ואינם יודעים מה יהיה משפטם, וואס דו טוסט יעצט? דו ווייסט נישט וואו דער ראשית חכמה ברענגט עס אראפ, ברענגט ער מען זאל ארבעטן עשרת ימי תשובה זאגט ער נאר דבר האבד פונקט ווי חול המועד שקדושתו לפניהם ולאחריהם ס'דא פארדעם א ראש השנה נאכדעם יום כיפור, געווען מיט שכל, יעדע זאך מיט שכל, מיט שכל איז די טייטש צו וויסן אז דו האסט אלצדינג ביי דיר אין די הענט, מיט שכל איז די טייטש אין איין שורה וואס דארף גוט אריינגעקריצט ווערן אין קאפ א שורה רשי וואס רשי זאגט אין ראש השנה דף ח', באחד בתשרי ראש השנה לשנים, באחד בתשרי, זאגט די גמרא רב נחמן בר יצחק אמר, וואס מיינט עס לשנים? לדין, זאגט רש"י דעם שורה, הקדוש ברוך הוא דן בתשרי את כל באי העולם, כל הקורות אותם עד תשרי הבא. די אנדערע וואך אין די צייט שוין אלץ צוגעשריבן ביז תשרי תשפ ביז ראש השנה תשפ"ה. רש"י. אוואדע ביז נעילה קען מען אלץ זינגען, ביז נעילה איז אלץ איז נאך די שלאט ביי אונז אין הענט, אבער דאס איז באחד בתשרי. הקדוש ברוך הוא דן בתשרי את כל באי העולם, כל הקורות אותם עד תשרי הבא. יעדע זאך. ממילא, אריינכאפן, אריינכאפן. ערשטע זאך אריינכאפן, מ'רעדט וועגן די עולם, די עולם געדענקט דאך, אוי, ס'נישט גענוג אבער דערמאנען יעדן יאר אזא רש"י, ס'איז נישט גענוג יעדן טאג דערמאנען אזא רש"י, נאר מען דארף ראש השנה, אני כשלעצמי בין איך בערך, יעדע האלבע שעה וויל איך זיך דערמאנען נאכאמאל פון די רש"י. א שורה רש"י רבותי. זאגט מיין חבר, דארף מען ארויסגעבן פון דעם א ניגון, אפשר אפשר וועט מען עס געדענקען גוט. וואס א כוחות אדירים א מענטש האט אין די הענט ראש השנה. נורא נוראות לאמיר עס איבערשווענקען אין איין ווארט, מ'טאר נישט מצליח דא זיין. דער די הלכה איז אזוי, איינער איז חוכר א פעלד פונעם צווייטן, איינער איז חוכר א פעלד פונעם צווייטן, ער דארף דאך באצאלן כך וכך לשנה, אויף א יאר, די הלכה איז טאמער ס'איז נשדף געווארן די פעלד, ס'איז געגאנגען פייפן, ס'איז א מכת מדינה, די גאנצע מדינה איז געגאנגען פייפן, איז די הלכה צאלט ער גארנישט, האסט מיר געגעבן נישט קיין גוטע פעלד, וואס זאל איך דיר באצאלן? וואס וואקסט נישט מכת מדינה? די גמרא האט א שאלה און די גמרא פסקנט אזוי און ס'איז געפסקנט אין חושן משפט שכ"ב אז טאמער האט די בעל הבית געזאגט פארן חוכר דו ביסט זורע איך איך פארדינג דיר די פעלד דו ביסט זורע חיטים יא חיטים ער איז געגאנגען און זורע געווען שעורים און ס'איז געווען א מכת מדינה די גאנצע מדינה געגאנגען פייפן די די די פעלד אויך איז די הלכה ער מוז אים באצאלן דמי חכירות פארוואס וואס זאל איך דיר באצאלן, ס'איז דאך א מכת מדינה, גאנצע מדינה איז געגאנגען פייפן. זאגט די גמרא, ער קען אים זאגן, אילו זרעתה חיטי, איך האב דיר געהייסן זורע זיין חיטה, ווען מ'וואלט זורע געווען חיטה וואלט דא געווען א פעלד, ס'וואלט נישט נשדף געווארן. פארוואס וואלט געווען א פעלד? ס'דאך א מכת מדינה. זאגט די גמרא, ער קען אים זאגן, אילו זרעתה חיטי, הוה מקיים בי וואלט אין מיך מקויים געווארן דער פסוק ותגזר אומר ויקם לך. וואס איז טייטש זאגט רש"י די לשון? מה שתבקש מן היוצר יעשה, ראש השנה וואס דו בעטסט ער מאכט דאך. מה שתבקש מן היוצר יעשה, ואני לא ביקשתי בתחילת השנה שיצליחני בשעורים אלא בחיטים, כ'האב נישט געבעטן ראש השנה אויף שעורים, כ'האב געבעטן אויף חיטים. ווען דו ביסט זורע דא חיטים וואלט געווען דא א פעלד. איך האב נישט געבעטן אויף שעורים, כ'האב געבעטן אויף חיטים. רבונו של עולם, איך פארשטיי נישט וואס דו רעדסט, אבער זעהט זיך די גאנצע מדינה געגאנגען פייפן, ס'האט נישט מיט מיר, איך האב געבעטן ראש השנה. רבותי ווער ס'האט אנגערירט אנגערירט א דעקל פון חושן משפט ער קען ארויסנעמען פון יענעם געלט ווייל ער האט געדאוונט איר הערט אזא ווארט ווער ווייסט ווער ווייסט נישט דעם הלכה המוציא מחברו עליו הראיה המוציא מחברו עליו הראיה טייטש איז טאמער ס'וואלט געווען איין פראצענט אז דא וואלט נישט געווען קיין פעלד חיטים קען נישט ארויסשלעפן פון אים קיין געלט המוציא מחברו עליו הראיה טייטש עס איז מיליאן פראצענט אז ווען ער איז זורע חיטים וואלט געווען דא א פעלד. וואלט געווען א חיטים, איי די גאנצע מדינה געגאנגען פייפן? כ'האב געבעטן, מה שתבקש מן היוצר יעשה. וואלט מען, ווער ביסטו? וויאזוי הייסטו? ביסט א צדיק הדור? מלך בידערמאן הייסטו, א פעלדס מענטש, א גארנישט שבגארנישט, מה שתבקש מן היוצר יעשה, יעדער איינער. מה שתבקש און רבותי נישט מזהיר דארף זיין פון אזא רש"י. מ'רעדט דא צו א פעלדס מענטש און אין חושן משפט קען ער ארויסשלעפן פון אים געלט. ווער ס'האט נאר א שטיקל נגיעה אין חושן משפט ווייסט אז ווען ס'איז נישט הונדערט פראצענט אז ס'איז דא דא א פעלד ווען ער איז זורע חיטים האט נישט געקענט ארויסנעמען, דו קענסט ארויסנעמען פון יענעם געלט אויף דעם? איך קען ארויסנעמען געלט ווייל ס'איז קלאר אז א תפילה ראש השנה פועלט אויס. קעגן וואס? קעגן א מכת מדינה, די גאנצע מדינה איז געגאנגען פייפן. דו ווייסט וואס הייסט אויף אונזער שפראך. אלע דאקטוירים זאגן אזוי, איך האב מתפלל געווען דאס איז געווען די צעטל רבותי. אלע דאקטוירים זאגן ס'איז חיובי, פוו דער אייבערשטער זאל אפהיטן, ס'איז יענע מחלות קומען, ער האט מתפלל געווען און ער האט געמאכט די זאך.

א וואנט פון בעטאן, די גאנצע עולם דא צוזאמען וועט נישט קענען אויפהייבן א וואנט פון בעטאן. גיב א קוק ווי מ'בויט היינט בנינים, איין מענטש הייבט אויף די וואנט ווי אזוי? מיט א מנוף, א קרעין, ער קוועטשט אויפן קנעפל, די מנוף ארבעט קען איין מענטש צו ראש השנה, דאס איז די טעג ביז יום כיפור, איין מענטש, רבונו של עולם גיט אריין די כח, א כח היחיד יעדער איינער, מה שתבקש מן היוצר יעשה, מה שתבקש מן היוצר יעשה. נו רבותי, מען דארף אנהייבן צו קוועטשן, נישט זיצן, מען האט אזעלכע כוחות, נישט בלייבן דער זעלבער. אזוי זאגט רב צדוק הכהן פון לובלין, זאגט אז ווען א שנארער קומט אריין אין בית מדרש, וויפיל גיבסטו אים? צוויי שקל? פינף שקל איז זייער שיין. צען שקל איז גאר שיין. צוואנציג שקל, ווער רעדט? א גרויסער יישר כח וועט ער זאגן. אינטערעסאנט, זאגט רב צדוק, דער זעלבער שנארער, אויב ער באשטעלט א אפוינטמענט, ער וויל ארויסקומען צו יענעם, און ער ברענגט א קלאסער און אלע זאכן, יא, און ער שיקט אים נאך אלעס גיט ער אים צוואנציג שקל. א פגיעה נוראה. ער האט אים געפערליך פוגע געווען. ס'איז אזוי אינטערסאנט, אין בית מדרש דאס איז אזא שיינע נתינה, פארוואס איז דאס דא א פגיעה נוראה? דו ווייסט פארוואס זאגט ער? ווייל ס'ווענדט זיך ווי אזוי מ'בעט. הנשמה לך והגוף פעלך חוסה על עמלך זאגט מען נישט. מ'זאגט דאס נישט. א געשריי געבן. ווי זאגט ער צו שידפוק על שער הרחמים תפילה ובקשה יתירה. נעמט זיך ווי אזוי מען בעט. מה שתבקש מן היוצר יעשה. נאר פריערט האט מען דערמאנט פון חפץ חיים בכסה ליום חגנו אז ס'איז פארדעקט די צעטעלע וואס ער האט אין קעשענע איז פארדעקט. אין די בכסה איז דא נאך א זאך פארדעקט. ס'איז פארדעקט וואסערע כוחות התפילה מען האט אין די טעג. ס'איז נישט דאווען נישט פונקט ווי נעכטן. פארשטיי וואסערע כוחות דו האסט היינט אין די טעג. ס'איז פארדעקט. ווי זאגט די וועלט אז די רוסישע צאר האט זיך דארטן פארשטעלט, ער פלעגט זיך פארשטעלן פאר א פשוט'ע מענטש, זיך אריינגעזעצט צווישן דעם עולם, זיך אריינגעזעצט צווישן דעם עולם, האט ער געפרעגט דארטן אפאר חברה, טאמער די קייסער וואלט דא געווען, ער וואלט געזאגט וואס דו ווילסט קענסטו בעטן, וואס וואלסטו געבעטן? זאגט א מיליאן דאלער. פרעגט די צווייטן וואס וואלסטו געבעטן? א באנק. פרעגט די דריטן וואס וואלסטו געבעטן? א ווילא. האט ער געפרעגט די פערדן וואס וואלסטו געבעטן? איך בעט דיר זייער שטארק, די קייסער איז נישטא, ער איז דאך געווען פארשטעלט, ער האט נישט געוואוסט, די קייסער איז נישטא, און דריי נישט א קאפ און לאז מיר מנוחה, האסט פארשטאנען וואס איך בעט דיר? אבער דאס איז דאך געווען די קייסער, נאר ער איז געווען פארשטעלט. צומארגנס האבן אלע געקריגן בריוון אהיים, איינער האט געקריגן א מיליאן דאלער, א פראבלעם ביים קייסער א מיליאן דאלער, גיב א מיליאן דאלער, צווייטער האט געקריגן א באנק, דער דריטער א ווילא, דער פערדער האט געקריגן א בריוו האסט דאך געוואלט מנוחה בלייב אין מנוחה אונז דארף מען אכטונג געבן נישט ארויסגיין פונעם בכסה ארויסגיין דער ווערטל זאל מען נישט ארויסגיין ווי באדעקט די מה שתבקש מן היוצר יעשה קעגן א מכת מדינה ווי באדעקט די כוחות וואס דער אייבערשטער גיט פאר אונז אין די טעג פאר יעדן איינעם שטייט אין חזל שטייט א פסוק אין תהילים וויסן ווי חזל די מדרש קוקט אן די תפילות פון די טעג ס'דא א פסוק אין תהילים תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל קה. תכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלל קה. פרעגט דער מדרש, וכי אומה חדשה עתידה להבראות? וואס הייסט עם נברא? ס'גייט באשאפן ווערן עפעס א נייע אומה גייט באשאפן ווערן? וואס איז עם נברא? זאגט דער מדרש, אלו הדורות שהם כמתים במעשיהם. נעבעך כמתים במעשיהם נעבעך אבער ובאים ומתפללין לפניך בראש השנה וביום הכיפורים ואתה בורא אותם בריאה חדשה דאס איז די תפילות אין ראש השנה מען ווערט א בריאה חדשה א מענטש גיבט זיך א שווענק אויס צום בורא עולם און ער ווערט א בריאה חדשה ווערט ער דאס איז די תפילות שטייט ווייטער אין מדרש שטייט דארטן פנה אל תפלת הערער ולא בזה את תפלתם זאגט דער מדרש אמר רבי יצחק כלפי דורות אמרו שאין להם אונזער דור שאין להם לא נביא ולא כהן ולא בית המקדש שיכפר עליהם אלא אוי תפילה אחת שנשתייר להם שהם מתפללים בראש השנה וביום הכיפורים דאס איז וואס איז היינט געבליבן די תפילות ראש השנה ויום כיפור ולא תבזה אותה מהם דאס איז פנה אל תפילת הערער אמן. איר פארשטייט? אין די טעג איז אנדערש, אנדערש גערעדט, אנדערש געדאווענט. איר ווייסט דער ערוך לנר פרעגט אויף די גמרא וואס איך האב פריער דערמאנט, ערוך לנר ראש השנה ט ז, וואס איך האב פריער דערמאנט, און מען פסק'נט אזוי, יפה צעקה לאדם, בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין. זאג דו איך ליין אויך, וואס מאכסטו אזא געשעפט פון ראשונים, כיפור אז ס'הייסט מיי תשובה? זאג דו פצעקע, דיין קודם איז ארום, העלאך איך דענק איך דיין גאנץ יאר שרייען, א גאנץ יאר, וואס מאכסטו יעצט אזא געשעפט, דו פצעקע. זאג דו איך ליין אויך די לשון. יפה צעקה, טייטש איז יפה צעקה, צעקה האט א כח, אפילו העלאך איך דענק, ס'האט א כח, מ'זעהט עס א גאנץ יאר, מ'זעהט נישט א גאנץ יאר ווי תפילת ערב? אבער ליידער. נישטא נישטא בן עלם אין על כרחו, עס איז דא זמנים, עס איז דא תפילות וואס מען האט געזען, אונז פארשטייען מיר נישט אין די ענינים, עס איז ליידער, אונז האבן מיר נישט געזען, עס איז דא ליידער ליידער איז דא תפילות וואס מען, אונז האבן געזען אסאך ווי תפילות העלפט דורכן יאר, אבער עס איז דא זאכן וואס מען זעט נעבעך וואס אונז פארשטייען מיר נישט, עס האט געהאלפן, לכאורה, וואס איז די טייטש? זאגט דער ערוך לנר פשוט, ווייל יפה צעקה איז יפה, עס האט א כח, יפה, אבער עס איז נישט זיכער אז עס וועט העלפן, יפה הייסט ס'האט א כח אבער נישט זיכער שרייבט ער די לשון אבער דשאני עשרת ימי תשובה פון ראש השנה ביז נעילה שאפילו תפילת יחיד וודאי מהני ס'איז נישט יפה וודאי מהני ונקרע דינו לגמרי דאס איז די כח פון די טעג וודאי מהני ונקרע דינו לגמרי דאס איז דאס איז דאס איז די טעג וואס וודאי מהני תפילת יחיד א פעלץ מענטש מאשט וואקער שמע יוצר יעש דאס איז בכסה רבותי עס איז עפעס באדעקט דא ס'איז פארשטעלט דא דאס וויסן נישט אויסנוצן די צייט אזוי לשון הרמבם אויך אין פרק אין הלכות תשובה פרק ב' הלכה ו' זאגט דער רמבם אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם אבער עשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד ויפה ביותר ומתקבלת היא מיד שנאמר דרשו ה' בהמצאו במה דברים אמורים ביחיד יעדע יחיד אה ממילא איז אריין שוויצן יא זיי זאגן רב חיים קניבסקי האט געענדיגט תהילים יעדן טאג עשרת ימי תשובה עפעס אן אייניקל האט אים געפרעגט פארוואס ער האט עס פארוואס מאכט ער עס זאגט ער ס'איז מיין השתדלות אויף פרנסה איך געדענק עס איז די השתדלות דאס איז מיין השתדלות אויף פרנסה. על כל פנים, נו, דער עולם איז דאך פארנומען מיט די השתדלות, וויסן מיר אז מיר רעדט יעצט וועגן השתדלות, השתדלות, יעצט השתדלות, די צעקות, די צעקות, די געשריי, געשריי, איך האב דיר געזאגט אז איינער קוועטשט מיט די פיס דארטן אויפן, ביי א קאר, א מאשין, ער קוועטשט מיט די פיס דארטן אויפן גאז, וויפיל רירט זיך עס, א מעטער, צוויי מעטער? אינטערעסאנט, די זעלבע קוועטש אויף א פליגער פליט צען קילאמעטער, פארוואס? ווייל דאס איז אויף דער ערד, ס'האט א משיכה פון דער ערד, דערפאר, און ס'איז דא נאך קארן, רירט זיך עס נאך א מעטער צוויי, דאס איז אויפן פליגער, דארטן איז נישטא קיין משיכה פון דער ערד, ס'פליגט, דאס איז די טעג, פארשטייסט, דאס איז די טעג וואס יעדע קוועטש פליט קילאמעטערס פליגט דאס, און די אלטע הימעלישע טעג, ביסט אין הימעלישע טעג, איז ליגט נישט, דארף נישט ליגן די אלטע סאטעליט אויף דער ערד, קוועטשן דארט. גיב זיך א הייב אויף אביסל, הייב זיך אויף, ביום הזיכרון ווי די קאלאשינער זיך אויסגעדרייט צום עולם און געשריגן מי לא נפקד כהיום הזה, ער האט געשריגן ווער ווערט נישט געהאלפן אין אזא טאג? ווער איז דער נאר וואס ווערט נישט געהאלפן אין אזא טאג? אזא טאג וואס והשם פקד דאס איז דאך די טאג וואס דער רבוש"ע געדענקט די אלע וואס דארפן ישועות. די יסוד איז, רשי זאגט אין ראש מסכת ראש השנה, אמר רבי יצחק זאגט דארטן די גמרא, כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה. די גמרא זאגט דארטן, שטייט מראשית אן א', אז יאר וואס איז ארעם אין אנהייב מתעשרת בסופה, איז לשון רשי הקדוש, שישראל עושים עצמם רשים, מאכט זיך ארעם בתפילות ובתחנונים, כענין שנאמר תחנונים ידבר רש, ראש השנה דרייט מען זיך נישט ווי א מסודר'דיגער, תחנונים ידבר רש, כעני בפתח, אתיתי לחננך בלב קרוע ומורתח, דאס איז די מציאות פון א איד אין ראש השנה, דערפאר איז די שופר כפוף, זאגט די גמרא פארוואס שופר אין ראש השנה דארף זיין כפוף, ווייל כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי ראש השנה. כמה דכייף איניש דעתיה טייטש אז ער בייגט איין און דעמאלט דעמאלט איז עס מתעשרת בסופה די אמרי אמת אמאל אריינגעקומען אין בית מדרש געווען עפעס א יאר וואס חודש אלול געווען דארטן אסאך אינגעלייט וואס האבן משקיע געווען עפעס א ביזנעס און עס האט געגעבן א זעץ אן אויף זייער זייער נישט קיין גוטן אופן.

און קינדער ווער רעדט איז דאך די גרעסטע זמן פקידה שוין פריער דערמאנט די מהרשא אז שינוי הטבע אין די ענינים ראש השנה לשון רשי אין יבמות סמך ד' זאגט דארטן רשי אין יבמות סמך ד' עמוד ב' אויבן זאגט רשי דארטן שלוש פקידות הן זאגט די גמרא זאגט רשי וואס טייטש שלוש פקידות הן שהקדוש ברוך הוא פוקד עקרות לשמוע תפילתם בראש השנה וגוזר עליהם הריון. דאס איז די צייט, רבוש"ע געדענקט עס. ס'איז יום הזיכרון. דערפאר האט דער רבי ר' נפתלי ראפשיצער דערציילט די מעשה האט ער דערציילט ליל ראש השנה, ליל ראש השנה דערציילט די מעשה פון להבדיל פון ניקולאי ימח שמו, פארוואס? ניקולאי איז אמאל געזעצן ביים, ער איז געווען ביי מלחמה, ניקולאי האט געריטן אויף א פערד, און דער אויב די שונא האט שוין ארויסגעשאסן א קויל אויף ניקולאי, די קויל איז שוין ארויס, און שוין ארויס די קויל און איינער פון די זעלנער פון ניקולאי האט עס געזען האט ער געגעבן א שריי אוי! אוי! פון די אוי וואס ער האט געגעבן א געשריי האט די פערד געכאפט א ציטער האט די פערד געגעבן א שפרינג האט געכאפט א ציטער געגעבן א שפרינג איז ממילא איז די קויל אריין געגאנגען אין פערד און ניקולאי איז געראטעוועט געווארן א דאנק וואס איז ער געראטעוועט געווארן א דאנק די אוי וואס די זעלנער האט געשריגן. וועגן דעם האט די פערד געמאכט א שפרינג. האט ניקאליי גערופן דעם זעלנער, ער האט אים געזאגט דו האסט מיר געראטעוועט דאס לעבן, וואס דו ווילסט קענסטו בעטן, וואס דו ווילסט. און ער איז געקומען האט ער געבעטן, אדוני המלך, דער גענעראל וואו איך געפין זיך אין מיין קבוצה דארט אין מיליטער, ער פירט זיך צו מיר זייער נישט שיין. ער איז מיר דאָרטן ביטער, משנה צווישן מיר מיט אַנדערע, ער פֿירט זיך צו מיר זייער נישט שיין, איך וויל זאָלסט מיך אַריבערפֿירן אויף אַ אַנדערע, אַ אַנדערע קבוצה, מיט אַ אַנדערע גענעראַל דאָרטן, ער פֿירט זיך שיין, ער פֿירט מיט אים, מיר זײַנען זייער באַטײַמט. האָט ניקאָלײַ אים געזאָגט, די מינוט גייסטו אַריבער, שוין! אָבער דו נאַר וואָס דו ביסט! איך האָב דיר געזאָגט, וואָס דו ווילסט, קענסט זיך אויסבעטן, האָסט זיך געקענט בעטן ווערן אַליינס דער גענעראַל!

און ער זאגט ער זאגט א פלא מ'האט געזאגט דארטן פאר דריי זאגט ער ניין דארט זאגט פאר צוויי צוויי נאכט מאך טאקע יא וואס איז די דריטע אין ארדענונג מ'מעג אויך טאקע זאגן שנעל על כל פנים רבותי איך האב געזאגט איך האב נישט געדרעט וועגן אזא סגולה צוויי מאל תהילים ליל ראש השנה ווען נישט פשוט קומט אריין אידן טא איך האב געזאגט די ערשטע מאל האב איך עס געהערט האט מיר געזאגט א גרויסער פוסק וואס זיינע זיינע ספרים זענען אין רובא דרובא בתי מדרשים אין די וועלט, און רובא דרובא בתי ישראל איז דא זיינע ספרים, פסק הלכות, א פוסק וואס האט תלמידים פוסקים געהייסן, און ער איז בכלל ער איז בכלל נישט די איש סגולה, ער טוט בכלל נישט קיין סגולות, ווער ס'קען די מענטשן איז ער בכלל נישט ער טוט נישט קיין סגולות, סא האט ער מיר געזאגט דעמאלטס אזוי, האט מיר געזאגט אז ער איז געווען צוויי און צוואַנציק יאר פון די חתונה האט ער נישט געהאט קיין קינדער. און האט מיר געזאגט איך ווייס נישט ביז היינט ווער ס'האט מיר דאס געמאכט, ביז היינט איינער האט אריינגעלייגט אין פאסט קעסטל א צעטל ערב ראש השנה אז ס'דא א סגולה פון ענדיגן צוויי מאל תהילים ליל ראש השנה, האט ער מיר געזאגט רב מלך איר ווייסט דאך אז איך בין נישט איך בין נישט קיין מענטש וואס טוט מיט סגולות, אבער ליל ראש השנה זאגן תהילים איז א סגולה, ליל ראש השנה פונקט ווי זאגן א סגולה איינער וואס עסט ווערט זאט, א סגולה דאס איז דאך די צייט. איך האב גענומען דעם תהילים און האט ער מיר געזאגט ער האט געענדיגט צוויי מאל תהילים האט מיר געזאגט ניין חדשים נאכדעם איז אים געבארען געווארען א בת יחידה ומיוחדת דאס איז וואס ער האט ער האט מיר דעמאלטס דערציילט אויכעט אז נאכדעם מ'האט אים גערופן אין א גרויסע ישיבה האט ער געזאגט א שיעור הלכה א גרויסע ישיבה און ס'איז געווען פאר ראש השנה און ס'איז געווען דארטן דרײַסיק פארזעצטע בחורים האט ער געזאגט ער האט מסיים געווען דעם שיעור האט ער געזאגט חברה איך דארף אייך דערציילן א זאך וואס איך האב געפילט אויף מיינע ביינער איך טו נישט קיין סגולות, אבער דערצייל די מעשה וואס איז געווען דא, מיט די זה, האט ער מיר געזאגט, האט ער געדערציילט די מעשה, האט ער מיר געזאגט א חנוכה האט ער געקריגן א טעלעפאן פון די ישיבה אז היינט ווערט א חתן די נײַן און צוואַנציקסטע בחור. דא האט געקלינגען יענע יאר א איד, ער הייסט, ער האט געבעטן מ'זאל זאגן זיין נאמען, ער וויל ס'זאל זיין א זכות פאר, דער איד וואוינט אין מיאמי, איך פארשטיי אין מיאמי איז ער א גרויסער עסקן, דער עולם קען אים דארטן, ער הייסט ר' מנחם האלצבערג אין מיאמי.

האט ער געזאגט פאר דריי חדשים האט ער געמאכט א ברית באופן טבעי אן קיין שום דאקטער. אבער צו יום הזיכרון איר האט דאך געזען די מהרש"א דא, ס'איז א וואויל, איר האט געהערט דעם לשון פון מהרש"א דא אין ראש השנה י"א עמוד בית ער זאגט ווייל הנשים שהיו עקרות מצד טבעם אבער אין דעם טאג כולו זיכרון לטובה לשנות טבעם ומזלם ווערט אלס נשתנה. איך בין געווען פאר אפאר יאר צוריק געווען צו א ליל זכור ברית, געווען אין ירושלים, דארטן דארף אריין גיין זאגן א דרשה, איך בין דאך כסדר א יעקע, איך בין דאך פונקט, איז דארטן געווארט א עולם אינדרויסן, איך דארף אראפ גיין, דער דרייווער האט מיר געזאגט אז עפעס א גרויסע לויער, עורך דין, עפעס א גרויסע לויער דא צו די טעלעפאן אויף א מינוט, איך האב געזאגט מען טאר נישט אפילו א האלבע מינוט, גיב א קוק די ציבור, א עולם, ער זאגט א האלבע מינוט, נו כ'האב נישט א ברירה, האלא. זאגט ער מיר, יא, איך האב געוואלט זאגן איין זאך האט ער געזאגט, ער זאגט אז אז ער האט א טאכטער פון פֿערציק יאר, א מיידל, ער האט געזאגט אז פאר א יאר האבן זיי געענדיגט תהילים צוויי מאל, און ער גייט יעצט אריין, ס'איז געווען ליל זכור ברית צו דעם, און זי האט געזאגט ער גייט יעצט אריין ברעכן טעלער, איר פארשטייט, איך זאג אייך נאר פארוואס איך זאג עס, איך זאג איך דערצייל עס פשוט וועגן די ניסים און נפלאות וואס איז געווען, און מען דארף עס נישט מאכן שווער, איינער וואס איז אים שווער צוויי מאל קען זיך צעטיילן זיכער מיט איר אויך, די איין מאל, די איין מאל, ווייל מיר האט געזאגט איינער ביים שיעור אין ביתר, מען דארף עס אויך איינער אין ביתר, די עולם קען אים גוט דארטן, די עולם קען אים גוט און די עולם ווייסט די מעשה אויך, ער האט געהאט פיר קינדער אויף שידוכים פון דרײַ און צוואַנציק ביז אַכט און צוואַנציק און צוויי פון זיי צדיקים, שיינע. בקיצור, די פיר קינדער אויף שידוכים, האט ער אים געזאגט אזוי פאר דריי יאר, אז ער האט געזען אינמיטן סעודה ראש השנה דוקא צוויי מאל תהילים וועט נישט גיין דא נאכן בענטשן, ער האט געזען די מצב, האט ער ארויסגענומען גלייך תהילים אינמיטן סעודה, ער זאגט, חברה, די צוויי ספרים, די צוויי ספרים, די צוויי ספרים, די גאנצע שטוב, ער זאגט ס'איז געווען א פערציג מינוט דארטן א חרדת אלוקים, סאקעס, ביז ראש השנה זענען אלע חתונה געהאט. יום הזיכרון ס'איז די טאג פון ישועות, מען זאל זיך צוכאפן, דער בכוס, דער בכוס, מען דארף נישט מאכן אזוי שווער, איינער איז שווער, מען מיינט צוויי מאל איז איינער פרעגט פון ווען, ביז ווען, א גאנצע נאכט, מ'איז א גאנצע, בכלל ראש השנה יום הזיכרון, איך זאג נאר וואס דא שטייט אויף דעם נאכט האט מען געזען ניסים ונפלאות, די אמת איז אזוי, ער דער פוסק האט מיר נישט געזאגט קיין שום, אבער מ'האט דא אנגעהויבן צו זוכן א מקור, איינער האט דא געברענגט א ספר בינת יששכר פון שנת תקמ"ה, וויפיל יאר איז דא פון דעם? צוויי הונדערט זיבן און דרייסיג יאר, אַכט און דרײַסיק יאר, ער ברענגט שוין דארטן וליל, ער ברענגט שוין אז די וואס ס'שטייט אין ספרים אזוי ברענגט ער דארטן אַכט, ער טייטשט דאס אלס פועל'ט ביי קאנקאן קאנקאן מ'ווערט מער, אבער אין דברי מגיד האב איך געזען א ער ברענגט דארטן א משל וואס דאס מאכט לעכטיג דא דעם גאנצן מעשה, נישט פארשטאנען אויך וואס איז די סגולה פון ליל ראש השנה, וואס איז דא ליל ראש השנה, ער ברענגט דארטן א אינטערעסאנטע זאך דעם דברי מגיד, ער זאגט אז ס'איז געווען. אז ס'איז געווען א איד האט געוואוינט אין א מדינה, ס'איז געווען כולו גוים, דער ממונה, דער שר וואס איז געווען באלעבאס אויף די מדינה, האט נישט געוואוינט דארטן, אבער זיינע ממונים זענען געווען דארטן, זיי האבן געפירט, און דער איד האט געליטן צרות צרורות פון די אלעמען דארט, פון די גוים, פון די ממונים, זיי האבן אים געפייניגט, געראסלט דארטן, צרות צרורות. דער שר האט דאך נישט געוואוינט דארטן, איינמאל א יאר איז ער אריינגעקומען אין שטאט, ער, איינמאל ער איז אריינגעקומען אין שטאט, איז ער האט געוואלט ארויפגיין צום שר און זיך אויסגיסן דארט, ער קען נישט אזוי לעבן, מען פייניגט אים דא פון אלע זייטן. ער גייט ארויף צום שר, ער וויל רעדן מיט אים, ווען ער איז דא, אלע שונאים שטייען נעבן דארט, די אלע שונאים, איך קען דאך נישט אנקומען צו אים, איך וויל דאך זיך אויסגיסן. בקיצור, ער האט געזאגט די דברי מגיד, ער איז געלאפן צו יועצים און האט אים געפרע, געפרעגט וואס טוט מען דא? האבן זיי געזאגט אוואדע, נאר דער שר איז די אדרעס. אה, די שונאים שטייען דארטן? שכל, גיי ביינאכט ווען זיי שלאפן. ווען זיי שלאפן. זאגט ער ראש השנה איז די רבונו של עולם דא מיט אלע ישועות, נאר ס'איז דא מקטריגים, ביינאכט האבן זיי נישט קיין רשות מקטרג צו זיין, זאגט ער די נאכט איז די זמן פון אלע ישועות, ער ברענגט דא דעם מגיד זאגט ער אינטערעסאנטע זאך, ער טייטשט דארט קומי רוני בלילה לראש אשמורות, זאגט ער לילה, ווייל פארוואס ווייל שפכי כמים לבך נוכח פני השם, ווייל דעמאלט ביסטו מיטן אייבערשטן אליינס איז נישטא קיין מקטריגים דעמאלט. קלאר אז א גאנצע טאג קען מען פועל'ן, וואס איז א שאלה, א גאנצע טאג קען מען פועל'ן, נאר אביסעלע פארשטאנען וואס ער האט געוואלט, וואס איז דא די נאכט עפעס, דא ביים שיעור, דא ביים שיעור א אינגערמאן, א אינגערמאן וואס איז, זיין רעבעצין איז נישט געזונט געווען, ער פלעגט, ער פלעגט מיר רעדן אסאך.

רבותי, דא איז יעצט אנגעקומען די בלעטער, איר זעט עס? די בלעטער וואס איך האב דערציילט דא פון איינגעוואנדן אין בני ברק. זעט דאס איז נומער איינס, פארמעקט אלע נעמען, די גאנצע עולם וועט קענען שפעטער זעהן. דאס איז נומער איינס, דאס איז געווען סוף סיון, די אייבישטער זאל אפהיטן. דאס איז ווערטער וואס די עולם וועט קוקן, וואס איז שווער ארויסצוזאגן פון מויל. די אייבישטער זאל אפהיטן די ערגסטע ווערטער. גלייך האבן זיי געזאגט סוף סיון. דא נאך נאך אלע בדיקות און זאגט טיפול בהקדם במרפאה אונקולוגית דוידוף בילינסון טיפול בהקדם חיובי די אייבישטער זאל אפהיטן אויף מחלה חיובי מתאים למחלה די ערגסטע ווערטער דאס דאס איז נומער דריי נומער דריי דאס איז פונעם פראוואט דאקטאר ערגערע ווערטער דא עולם וועט עס זען דא ערגערע ווערטער דארט די אייבישטער זאל אפהיטן ער האט זיך געבעטן דא רבותי איז נומער פיר זע דא אלע שטייט חיובי פליצלינג נומער פיר דאס איז נאך די הייליגע טעג זע דא שלילי שלילי, וואס איז שלילי? דא איז געווען חיובי, שלילי, נישט צו פארשטיין. לסיכום, אין עדות מעבדתית למחלה, מען וועט נישט ארויסזאגן. גארנישט, אין צורך טיפול לא אהיים געגאנגען. איר פארשטייט צעטלען? צעטלען מיך א אינגערמאן. ער האט מיר געזאגט דער אינגערמאן, ער האט עס נישט דערציילט אפילו אין שטוב, אריבערגעגאנגען די אלע בדיקות שטילערהייט, און חנוכה נאכדעם דאס איז געווען די בדיקה ס'איז צוריקגעקומען חשוון אז ס'איז שלילי האט ער גערופן די גאנצע שטוב האט שוין אייניקלעך אויך עטליכע פופציג יאר האט גערופן אלע אייניקלעך און מאכט לאטקעס און זאגט חברה עס איז סעודת הודאה און דעמאלטס האט ער ארויסגעוויזן די אלע צעטל יא וויאזוי רשי זאגט אין רשי זאגט אין תהילים פ' א' איז א קאפיטל פון ראש השנה וואס מ'זאגט יעדן דאנערשטאג אה תקעו בחודש שופר, דארטן שטייט אענך בסתר רעם, זאגט רשי די לשון, וואס טייטש אענך בסתר רעם? זאגט רשי אתה קראתני, דו האסט מיר גערופן בסתר, ביני ובינך, דו האסט זיך איינגעפאקט מיטן טלית, דארטן זיך אויסגעוויינט ראש השנה,

כלל הדברים איז, אין טור, די טור זאגט אין תקפ"ב, פארוואס זאגט מען ובכן? ובכן תן כבוד השם לעמך ובכן תן פחדך ובכן צדיקים יראו, וואס איז די ובכן? איז די טור אין שלחן ערוך, תיקנו לומר ובכן, פארוואס? כלשון המקרא ובכן אבוא אל המלך, פארוואס? זאגט די טור, לפי שעתה יום הדין ואנו באים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זאגט אז זאלסט פארשטיין ובכן אז דו שטייסט וואו, ביי די מלך שטייסטו יעצט. די פאנט נישט ובכן, ובכן דא מיינט עפעס א קוועטש זאלסט פארשטיין דו שטייסט וואו ביי די מלך. איר ווייסט דאך דער ערבי נחל ברענגט עס אויף א גאנצע משל שאין כאן המקום להאריך, אז די רבונו של עולם קומט אריין אין אלע בתי מדרשים ראש השנה יום כיפור פארן עולם צום דאווענען. דער רבוש"ע קומט אריין פארן עולם, דער רבוש ע קומט אריין, ער האט אזוי געזאגט, דער חתם סופר זאגט אז ס'דא, די גמרא זאגט אמרו מלאכי השרת פארוואס זאגט מען נישט קין הלל ראש השנה יום כיפור, ווייל אפשר ספרי חיים ספרי מתים פתוחים, וויאזוי קען מען זאגן הלל? זאגט דער חתם סופר אזוי על דרך מה שקיבלנו, מ'האבן בקבלה, מ'האבן בקבלה, שנשמת הצדיקים ונשמת האבות, אלע נשמות וואס זענען דא געווען, אלע, מצטרפות לתפילותינו בראש השנה, אלע דאווענען, ווייל זיי דארפן אויכעט רחמים, די אלע נשמות גייען אריבער, אפילו די וואס זענען אויבן, אלע גייען אריבער כבני מרון, ממילא זיי קומען אראפ דא אין בית מדרש דאווענען. מתים קענען נאר דאווענען, בעטן, הלל קענען זיי נישט זאגן, לא המתים יהללו קה, דערפאר זאגט מען נישט קיין הלל, דאס טייטש ספרי חיים און ספרי מתים פתוחים, ווייל זיי זענען דא אין בית מדרש און קענען נישט זאגן קיין הלל. על דרך שקיבלנו איז שוין מצטרף צו תפילתנו, ווייל זיי דארפן אויך, זיי דארפן דאך אויך רחמים אין דעם טאג. עס ווערט געברענגט אפילו אין פוסקים, אז מען גייט צו עלטערן דארט און דו ווילסט גיין אין בית החיים פאר ראש השנה, ווערט געברענגט אז מען זאל זיי אויך וואונטשן א כתיבה וחתימה טובה, ווייל זיי גייען אויך אריבער. על כל פנים, איז דער ובכן, דער מלך איז דא, דער רבונו של עולם איז דא. במה דברים אמורים, אין אלע עניינים, ווי זאגט דער יושר דברי אמת, ער זאגט דארטן, ועוד צריך אני לעוררך ולהזכירך ולהזהירך, אף שכבר ידוע לך, אבל להזכיר אני צריך, זאגט ער, אפילו איז ידוע, ער זאגט אז דער עולם פיוטים וויינט דער עולם, אין דער פסוקי דזמרה איז דאך אויך צו וויינען, אוי, דארטן דא איז בדיחא דמלכא, דו ווייסט וואס דאס מאכט דארטן די פסוקי דזמרה, וואס ער ברענגט דארטן, אפילו דו ווייסט, אבער דו ווייסט וואס דארטן, גיבט זיך דארטן א שווענק אויס. ווייסט מען זאגט נאך א דער וועלט זאגט א רבי א גדול האט געחלישט ביים מלך ער איז צוזאמען געפאלן ביים מלך ביים געווינס האט ער געזאגט פארוואס האט ער געפאלן געחלישט משינג א מלך די חליש ווייל אין מלכנו א מיילער איז עס אדוכה ווי ביסטו געווען ביז יעצט אין מלכנו א מיילער איז עס אדוכה די לשון הגמור יא ביאן אבוד אין מלכנו א מלך שייסט א מיילער איז אדוכה ווי ביסטו געווען ביסטו געווען זמרה כאילו ביסטו געווען זמרה זכור ווי מנדל פוטפאס איך געווען דארטן און עס איז שונא דארטן פוי די השם נפש אבדות הונדערט מאל טרעף איך זיך אלע שוין פוי די השם נפש אבדות ולא יש מכל החוסים בי פוי די השם איך האב און איך האב און איך האב איינער האט אים געבעטן מענדל ריר דיך זיי דאך יא האט איז מיר גוט דא וואס גיין ווייטער איז מיר גוט דא ווען איינער זעט ער צוויינט זיך ביי עפעס א פסוק ווי יאגסט זיך ראש השנה זיי דארט אין פסוקי דזמרה שטיי דארט און גיב זיך א גיס אויס ווי יאגסט זיך יעצט איז דאך די צייט יעצט איז דאך גיב זיך דארט א וויין אויס יעדער איינער מיט זיין פסוק ווי ווי ער האלט איבעראל, די מטה אפרים ברענגט למשל אויף השכיבנו, פרעגט ער די ווייסט וואס אין דעם השכיבנו שטייט, זאגט די מטה אפרים, בקשות עצומות, והגן בעדנו, והסר מעלינו אויב דבר וחרב ורעב ויגון, וואס די בעטסט יעצט בעטסט אויף א גאנץ יאר, בעטסט נישט אויף היינט, והסר שטן מלפנינו ומאחרינו, וויי וואס די בעטסט, זאגט ער דארטן אמת, שרייבט ער דארטן אזוי, כולם אויף השכיבנו זאגט ער, כולם בבקשות עצומות, ואומרים אותם בבכי ותחנונים, כי שעת רחמים ועת רצון, איז ער מסיים, וכל המכוון בו

אז די נשים וואס קענען נישט גיין אין בתי מדרשים ווייל זיי ווילן דאווענען און טון, נשים וואס קענען נישט גיין אין בתי מדרשים און זיי זענען געפינען זיך אין שטוב זענען זיך מטפל מיט די קינדער, זיי דארפן נישט האט ער געזאגט די גאנצע תפילות מיט די גאנצע מצב אין בית מדרש אויף זייערע תפילות, נאר וויפיל ווערטער זיי קענען יא דאווענען און זיי דאווענען, האבן זיי א צינור מיוחד וואס גייט ארויף צוזאמען מיטן גאנצן עולם'ס תפילה וואס די עולם וויינט זיך אויס אין בית מדרש. וויפיל זיי קענען יא דאווענען, וויפיל די די פאר די וואס קענען דאווענען איז גייט עס ארויף און עס איז נתקרב ביז צום כסא הכבוד דארטן למעלה לאין ערוך. ס'איז געווען אין ירושלים, טאמער דא די עולם וואס האט איהם געקענט ר' וועלוול אייזנבאך, ס'איז אלט געווען הונדערט און דריי יאר, אוועק פאר זיבן יאר צוריק, טאקע אוועק ראש השנה, דער עולם האט אים געקענט. ער דערציילט א מורא'דיגע מעשה וואס איז געווען מיט זיין זיידן בבית מדרשו ובהיכלו פונעם רבי ר' אהרן טשערנאבל. ער דערציילט אזוי, אז זיין זיידע, ער איז אלט געווען הונדערט און דרײַ, ווען זיין זיידע, ווען ער איז געווען א אינגל, איז געקומען א גרויסע עולם צו פארן אויף ראש השנה, און מען האט געמוזט עפענען א גאלעריע, עפענען א גאלעריע ווייל די עולם זאל קענען זיין אויפן דאך אויך. וואס איז געווען א גאלעריע דעמאלטס, מ'האט אויפן בימה געמאכט א לאך, א גרויסן רינדעכיגן לאך אז די עולם קענען מיטהאלטן אויפן דאך, און מיט דעם אלעם איז געווען א שווערע שטופעניש אונטן, און זיין זיידע האט גע'חלש'ט, האט גע'חלש'ט אינמיטן דאווענען, מ'האט געדארפט גיסן וואסער, און ס'איז נישט געווען קיין צוויי ברירות, מ'האט אים געמוזט לייגן אויפן בימה ווייל ער זאל אטעמען די גאנצע צייט פונעם לאך. און אזוי דערציילט זיין זיידע האט געאטעמט פון דעם לאך, האט ער דערציילט די רבי רבי אהרן טשערנאבלער איז צוגעגאנגען צו די תקיעות, האט געשריגן דאס דעם ווארט, די לאך האט זיך געגעבן א גיס דארטן, און האט אנגעהויבן גלייך די תקיעות, האט געשריגן דעמאלטס עלה אלוקים בתרועה, השם בקול שופר, האט ער געשריגן עלה אלוקים וויאזוי מען מסלק מידת הדין, בתרועה מיט א צובראכן הארץ, א צובראכן הארץ. השם, חלילה וחס, וויאזוי איז מען מסלק מידת הרחמים? די אייבישטער זאל אפהיטן בקול שופר, איינער דרייט זיך ארום און שיפט ארום, מסודר. תקיעה, אה, בסדר. עלה אלוקים מסלק זיין מידת הדין בתרועה מיט א צובראכן הארץ אויפן פלאץ. האט זיך געגאסן דארטן פון אויבן און פון אונטן טייכן טרערן, מ'האט אים געדארפט גלייך אראפנעמען פון בימה, ווייל ער איז געווארן נאס די קינד, און גלייך האט ר' אהרן טשערנאבלער ברוך אתה לשמוע קול שופר, זיי האבן געזארגט געזוכט די גאנצע צייט דער שופר דארטן זאל ווערן אויסגעשווענקט, אזוי ווי די בארדיטשובער רב האט זיך אויסגעדרייט מיטן שופר דארטן צו דעם עזרת נשים, געשריגן נשים מ'דארף אויסשווענקען דעם שופר. מען זעט אז די בעל שם הקדוש ותלמידיו ותלמידי תלמידיו, וואס איז געווען א גאנץ יאר דא, נאר אראפ נעמען א שטיין פון א אידיש הארץ, נאר מאכן א גוטע הרגשה, דא זענען געשטאנען פאר די תקיעות, מען האט געווארט דא, דא, דא גיסן, דא גיסן טרערן, ווייל זיי האבן געזען, זיי האבן געוואוסט, וויפיל טרערן, וויפיל צער ונזק מען קען זיך חוסך זיין, מען קען זיך דערמיט חוסך זיין, וויפיל צער ונזק די מענטש קען, זיי דערציילן א בעלזער רב זכרונו לברכה. מען האט געדארפט עפעס מחי', מען דארף עפעס א עפעס א בחור האט עפעס אנגעמאכט עפעס א שקאצקעראציע אינמיטן ווינטער, מען האט אים געמוזט שטעלן אויפן פלאץ, מען האט אים געמוזט אוועקשטעלן, און דער בעלזער רב זכרונו לברכה ווי אזוי קען זאגן א א ער האט דאך נישט געזען קיין שום שלעכטס אויף א אידן, האט מען א מען האט געזאגט אים אז מען מוז אים מען מוז אים, בקיצור מען האט געברענגט דעם בחור, האט דער בעלזער רב זכרונו לברכה געזאגט איין ווארט, ס'איז געווען אינמיטן ווינטער, האט ער געזאגט ווי האסטו נישט מורא געהאט, ס'וועט דאך באלד קומען פאר די תקיעות. פאר די תקיעות אזוי כאילו עברי טייטש מען גיט א קוק אריין אין זוהר הקדוש וואס שטייט אין די מחזורים כאפט דיך א ציטער פארוואס דו נעמסט דעם שופר וואס ס'טוט זיך דארטן אויבן אין הימל וואס טוט זיך דארטן אין זוהר הקדוש וואס שטייט אין די מחזורים כאפט דיך א ציטער ווייטער רבותי נאר מיט א שמחה יא רבי חיים וואלאזשינער ברענגט א אינטערעסאנטע זאך אין כתר ראש אין אות קד, ברענגט ער דארטן אז די ווילנער גאון היה שמח שמחה גדולה בטרם ניגש לתקיעת השופר, און ס'איז בכלל נישט קיין סתירה, כ'האב אייך געזאגט דאס איז די גרעסטע שמחה ווען א איד וואשט זיך אויס צום אייבערשטן, אבער א וואש אויס צום אייבערשטן מיט אן יראת שמים. שטייט אין ספר אין בעל שם טוב שטייט אין ספר אז די בעל שם הקדוש וואס האט ער געזאגט פאר די תקיעות? ער זאגט פאר די תקיעות דעם עולם אז די אלע עלטערן וואס זענען געקומען מיט די קינדער זאלן זיך מתבונן זיין צי זיי האבן נישט געפירט די קינדער דא אין בית מדרש פונקט ווי אברהם אבינו האט גענומען יצחק צו די עקידה, קיינער ווייסט נישט וואס מ'האט אים געשריבן אויבן. אסאך אינגעלייט האבן נעבעך נישט געוואוסט יענע יאר אז זיי וועלן אריינגיין אין אריין אין אן עקידה, זיי האבן נישט גע'חלומ'ט יענע יאר וואס מ'זאגט אזעלכע זאכן, אז בזכות בן הנעקד זאלן מיר ניצול ווערן פון די אלע געשעפטן. האט דער בעל שם הקדוש געזאגט די אלע וואס זענען געקומען מיט די קינדער זאלן זיך מתבונן זיין צו זיי האבן נישט געפירט די קינדער פונקט ווי אברהם אבינו האט געפירט יצחק צו די עקידה, האט דער בעל שם הקדוש געזאגט על כן עשו תשובה גדולה והתפללו בעד בניכם, די עלטערן בעטן אויף די קינדער און די קינדער אויף די עלטערן. גלייך נאכדעם האט דער בעל שם הקדוש דערמאנט די מהריל. אז וואס איז דאס די תקיעת שופר, אז א שומר שטייט אויף א הויכן מגדל, שטייט א שומר און ער גיט אכטונג אויף א שטאט, און ער זעט פלוצלינג עס קומט א פייער, ביז צוויי מינוט ווערט דא פארברענט די שטאט, שרייט ער פייער! פייער! דאס איז די תקיעת שופר? און גלייך האט ער אנגעהויבן די תקיעות שופר. האט דער אור המאיר מסביר געווען, זיי זאגן דאך דאס טייטש אז די תקיעת שופר רדיית הפת, די גמרא זאגט תקיעת שופר און רדיית הפת איז חכמה ואינה מלאכה, וואס פאר א קשר האט תקיעת שופר מיט רדיית הפת? רדיית הפת שרייט מען ברענג שנעל א מרדה ווייל ס'ווערט פארברענט, ברענג א מרדה ס'ווערט פארברענט, דאס איז תקיעת שופר גיב דיך יעצט א כאפ, אבער יעצט גיב דיך א כאפ. פארוואס זאגט מען למנצח לבני קרח מזמור זיבן מאל? ווייל די בני קרח האבן די לעצטע מינוט זיך געכאפט און זענען געראטעוועט געווארן. די לעצטע זיי האבן דאך מיטגעהאלטן מיט קרח, די לעצטע מינוט האבן זיי מורא געהאט, און דערפאר זאגט מען למנצח לבני קרח מזמור פאר די תקיעות שופר, האט ער געשריגן אז דאס איז דער, דאס איז די תקיעות, עס ברענט א פייער גיב זיך א כאפ, דער אור המאיר איז דאס מסביר מורא'דיג, מורא'דיג אויף וואס הייסט דער שומר דארטן אויפן מגדל שטייט און ער שרייט פייער, זאגט ער אזוי, איז דאך ידוע די לשון הרמבם, דער רמבם זאגט אויפן שופר אף על פי שתקיעת שופר גזירת הכתוב היא, רמז יש בדבר, כלומר, עורו עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם. טייטש אז די תקיעת שופר וואס איז אז מען זאל זיך אויפכאפן פון שלאף. פרעגט דער אור המאיר, ווילסט אויפוועקן א עולם פון שלאף, ברענג א בעל דרשן זאגן א מורא'דיגע דרשה צו אויפוועקן דעם עולם. וואס עפעס א שופר? דא א מורא'דיגע ווארט. זאגט ער, דער שומר וואס איז געשטאנען אויפן מגדל, ער גיט אכטונג אויפן שטאט, און טאמער וואלט ער געשריגן גנבים! ווער וואלט זיך אויפגעכאפט? די עשירים, כולל אינגעלייט וואלטן זיך נישט אויפגעכאפט, גנבים, בלייבן זיי וואו זיי זענען, די עשירים וואלטן זיך אויפגעכאפט, אבער טאמער שרייט ער דארטן אויף ווידעל, פייער! קומען זיך אלע אנטלויפן, אלע כאפן פייער, זאגט ער, דערפאר ברענגט מען נישט קיין דרשן, זאגט דער אור המאיר, אור המאיר זאגט ער, איינער וועט קומען דרשנ'ען, און טאמער וועט ער רעדן וועגן יראת שמים, רבותי מ'איז יעצט דן אויף יראת שמים, מתקן זיין יראת שמים, און אלע קדושים זאגן איך האב נישט וואס מורא צו האבן. וועט א צווייטער דרשן רעדן וועגן ביטול תורה, וועלן אלע מתמידים זאגן אונז האבן נישט וואס צו מורא צו האבן, איינער וועט רעדן בין אדם לחבירו, וועלן אלע בעלי מידות זאגן אונז האבן נישט וואס צו מורא צו האבן. דערפאר נעמט מען א שופר מ'שרייט פייער, יעדער קדוש און יעדער מתמיד כאפ זיך יעצט, גיב זיך א שאקל, גיב זיך א גוטן נאוו, מלך מתרצה בדמעות יעצט. יעצט איז נאר השתדלו והרבו תחינה ובקשה. דארטן אין אזעלכע מאמענטן שטייט ר' שלמה קלוגער שרייבט עפעס א אינטערעסאנטע זאך אין חכמת שלמה אין תקפ"ה, זאגט ער אז דער בעל תוקע זאל זאגן מזמור ק מ ד, לפי עניות דעתי, ס'איז א חידוש, ער זאגט לפי עניות דעתי, יש לומר התוקע זאל זאגן די קאפיטל ק מ ד אין תהילים, פארוואס וואס שטייט דארטן? ק מ ד, המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה, זאגט ער ווייל כי היא מלחמה גדולה אשר אנחנו נלחמים יום זה, ויש לו להתפלל על זה מקודם, ולפי עניות דעתי מסוגל אם יאמר בכוונה, זאגט ר' שלמה קלוגער, לפי עניות דעתי מסוגל, איך פארשטיי דאס זיך צו געבן א גוטן וועק אויף, ווי האט געזאגט די בית אברהם אז מדאורייתא איז גענוג דארף מען דארף מען נישט קיין מאה קולות זאגט די בית אברהם איז גענוג אבער מדרבנן האט מען געזען ווי דורות זענען פארשלאפן געווארן נעבעך אז מען דארף מען מאה קולות אויפוועקן אויפוועקן אויפוועקן גיט זיך די נשמה א כאפ די נשמה גיט זיך א כאפ דעמאלטס רבותי אין די מינוט ווען די מענטש גיט זיך א כאפ איז נישטא דעמאלטס איז די שינוי הטבע די אלע פקידת עקרות אין עטרת ישעי' שטייט אז די אותיות נאך עקרה, די עולם וועט מאכן מיט א פעדער, די עולם זעהן, די אותיות נאך עקרה וואס איז? שופר. נאך עיין איז פיי, נאך קיף איז ריש, נאך רייש איז שין, נאך היי איז וואו. ווייל דעמאלטס איז די פקידת עקרות, דעמאלטס איז די פקידת עקרות, דעמאלטס ווערט אלעס שינוי הטבע דעמאלטס ווערט. פרנסה? זאגט דער תפארת שלמה באקאנט, תקיעת שופר איז רדיית הפת, דעמאלטס איז די פרנסה. זאת ועוד, אין שער המלך ברענגט עס, דער עולם דארף וויסן, ער שרייבט בשעת תקיעת שופר בשעה שכולם מחזיק די בעל תוקע מאכט די ברכה זאל מאכן בבכיה רבה, התעוררות און די גאנצע עולם זאל ענטפערן בבכיה רבה אמן פארוואס? ווייל דעמאלטס גיבט מען א חתימה אויפן טשעק דיין א גאנץ יאר. אזוי ווי שער המלך, בשעת תקיעת שופר, בשעה שהקהל מחזיק בברכה ברכת השופר יתעורר את עצמו בבכיה רבה, וביותר בעניית אמן אחר הברכה שבעת ההיא יכתב קצבת הפרנסה וכל השפע לכל השנה כולה. דער עטרת ישועה זאגט אז תקעו איז גימטריא עושר. דעמאלטס אז עס שטייט אז דעמאלטס איז די שופר די מענטש מאריך בתשובה דעמאלטס איז שופר מאריך זאגט די גמרא שופר מאריך ווייל דעמאלטס איז מסוגל לאריכות ימים מאריך איז ארוכה רפואה. דעמאלטס די בעלזער רעבעס לדורי דורותיהם פלעגן איבערזאגן פאר די תקיעות דעם הייליגן רש"ש אז פאר, פאר די תקיעות איז אפילו די זאכן וואס די גמרא זאגט אז ס'האט נישט קיין כפרה, חילול השם, מחטיא הרבים, אלץ האט דעמאלטס א כפרה. ווי ווערט דעמאלטס א כפרה? ווי? דעמאלטס איז דאך א פחד נורא, פון איין זייט א פחד נורא, און דעמאלטס די גרעסטע כפרה, וואס טוט זיך דא? פרעגט מען בעל התניא א מורא'דיגער הסבר, מורא'דיגער הסבר, וואס טוט זיך דא ביי די תקיעות? דעמאלטס איז דאך קלאר, דעמאלטס שטייט דער מענטש מיט'ן פנים צום כסא הכבוד, און מ'איז אים דן כל מעשיו לפרטים, אבער דעמאלטס זאגט מען ביי ונתנה תוקף זאגט מען ובשופר גדול יתקע, מ מ מ מ מ

זאגט דער בעל התניא ווער איז באשאפן געווארן ראש השנה רבותי ווער איז באשאפן געווארן ראש השנה זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון אדם הראשון איז באשאפן געווארן ראש השנה וויאזוי איז אדם הראשון באשאפן געווארן ווי אזוי שטייט אין תורה ויפח באפיו נשמת רוח חיים די אייבערשטער האט געבלאזן ויפח באפיו, מאן דנפח, מדיליה נפח, ווען די מענטש נעמט דעם שופר און גיט זיך א וואש אויס דעמאלטס מיט טרערן לאביו שבשמים, בלאזט דער אייבערשטער אריין אין אים דעמאלטס נייע שורשים, ממילא איז א פקידת עקרות, ממילא איז פרנסה, אלעס גיט זיך א בייט דעמאלטס, אלע שורשים, אלעס בייט זיך דעמאלטס איבער, מאן דנפח, מדיליה נפח, ווען א מענטש גיט זיך א גוטן שאקל אויס דעמאלטס, אוי, וואס דעמאלטס ווערט פון א מענטשן, ווי די גמרא זאגט דארטן, די גמרא זאגט אין מסכת ראש השנה, שופר של פרה, זאגט די גמרא, פארוואס איז פסול שופר של פרה? מ'טאר נישט נעמען שופר, ווייל אין קטיגור נעשה סניגור, אין קטיגור נעשה סניגור, פרעגט די הייליגע גמרא, פארשטיי נישט, אין קטיגור נעשה סניגור טאר מען נאר נישט לפני ולפנים. אין קודשי קדשים האט די כהן גדול נישט געטארט אריינגיין מיט בגדי זהב יום כיפור, ווייל נישט דערמאנען די עגל, אין קטיגור נעשה סניגור, שופר של פרה, ווייל מען טאר נישט דערמאנען די עגל, ווייל די עגל קומט דאך פון א פרה, און נישט דערמאנען, זאגט די גמרא אבער בגדי זהב טאר מען נישט לפני ולפנים, וואס איז די פראבלעם פונעם שופר? זאגט די גמרא שופר כיוון דלזכרון אתי כלפנים דמי, שופר ביסט דאך לזכרון הייסט עס פונקט ווי לפני ולפנים, זאגט די שפת אמת רבי ישראל סאלאנטער זאלסט וויסן אז שטייסט דעמאלטס מיטן פנים לפני ולפנים, און דעמאלטס כל מעשיו נפרטים, דעמאלטס מיט איין הרהור תשובה, אוי וויפיל וויפיל טרערן קענסטו דעמאלטס חוסך זיין,

יום לערנט מען ארויס, אין ראש השנה שטייט נישט די ווארט שופר אין תורה, דארט שטייט יום תרועה, זכרון תרועה, פון וואנט לערנט מען ארויס א שופר, ווען לערנט מען ארויס מ'דארף א שופר? וויאזוי לערנט מען ארויס א גזירה שוה תרועה תרועה פון יובל? ווייל יובל שטייט שופר. מ'האט דען נישט געהאט פון ווי ארויסצולערנען, פון יובל? יובל איר ווייסט וויפיל תקיעות איז שוין געווען ביי גאנץ כלל, ביי כלל ישראל די גרעסטע שיעור פון תקיעות פון יובל, זיבעצן, נישט מער פון זיבעצן, ס'איז נישט געווען מער פון זיבעצן יובלות, די גרעסטע שיעור, ס'איז א מחלוקת רבי יהודה ורבנן, די גרעסטע שיעור איז זיבעצן, אין יעדן יובל איז דא איין תקיעה, טא. לערנסט ארויס ראש השנה וואס יעדן יאר גייט ארויף מיליארדן תקיעות צום כסא הכבוד, לערנסט ארויס ראש השנה פון יובל איז געווען נאר זיבעצן תקיעות, זאגט ער יא יא יא רבותי זאגט ער ווען מען נעמט א שופר וואס ווערט ווערט א בלאז איין תקיעה טא וואס ווערט נאך דעם תקיעה שדות חוזרות לבעליהן דער איז געווען אן ארעמאן ער איז געווארן א מיליארדער יעצט איך וויל נישט זאגן די אנדערע זייט שדות חוזרות לבעליהן עבד נרצע לחירות עולם, די אלע מהפכות ווערט בשעת'ן תקיעה, דאס איז ראש השנה פון יובל, דאס פארשטיין וואס איז א מהפכה, ס'ווערט דא יעצט איבער די וועלט, דעמאלטס איז די גרעסטע פקידת עקרות, דעמאלטס אלעס, אוי וויי, וואס דעמאלטס דער איד קען דעמאלטס אויפטון, ער גיבט זיך א פאק אונטן מיטן טלית, ער גיבט זיך א וויין אויס פארן בורא עולם, אתה זוכר מעשה עולם, דער וואס ליינט אידישע הערצער. אלע דעות לכל דבר המשתמע מזה, דעמאלטס בייט זיך אלע שרשים, ווי האט ער געזאגט שופר ראשי תיבות שורש פורה ראש ולענה, די אלע שרשים די אלע ביטערע שרשים קען ארויסגיין יעדער איינער פון זיין בית האסורים, ראש השנה יצא יוסף מבית האסורים שופר ראשי תיבות ישרים ושייכם איז צו היפש געגעצקייט. דו ווייסט ווי די האטעלן אין סלאנים איז געווען דער משל און די אבות אשר שילטע געווען פאר הונדערט אַכציק יאר צוריק ער איז ארויף געגאנגען צו די תקיעות ער איז ארויף געגאנגען צו די תקיעות האט ער געזען פון די בימה ווי ס'שטייט דארטן א דבר אחר ביי א אידישע פעלד און עסט א דבר אחר האט דער משל זיך אנגערופן און האט זיך משל אנגערופן ער גייט נישט בלאזן ביז ער נעמט נישט ארויס דעם דבר אחר פונעם אידישן פעלד ער גייט נישט ער נעמט נישט ער הייבט נישט אן צו בלאזן ארויסגעגאנגען צוויי גבאים געכאפט דעם דבר אחר ארויסגעפליקט פון פעלד און האט דער משל אנגעהויבן צו בלאזן די מעשה האט אנגעהויבן צו אריבערגיין אין סלונים לדורי דורים, זיי זאגן די בית אברהם האט געשריגן, אזא מעשה פון די משל האב איך נאכנישט געהערט, די משל איז געווען גאר א הייליגע, אזא מעשה פון די משל האב איך נישט געהערט, דאן נישט געוויסט וואס שטעקט דא, וואס? מען האט געמיינט עפעס אזא בין אדם לחבירו, אז ער האט נישט געוואלט תקיעות ביז מען האט נישט ארויסגעטריבן דבר אחר אין אידישע פעלד, ביז ר' מאטל סלונימער האט א געשריי געגעבן און זאגט נאראנים, איר פארשטייט נישט די מעשה? איז דאס דאס איז די גאנצע תקיעות צו פארטרייבן דעם דבר אחר פונעם אידישן פעלד, שופר ראשי תיבות שורש פורה ראש ולענה, שופר ראשי תיבות שחוק פינו ולשוננו רנה, דאס איז די גרעסטע שמחה פון א אידישע נשמה, רבותי שוין דער רן זאגט עס שוין אין ראש השנה אין דפי הריף דף ג, אין רפ ה אין דף ג אין דפי הריף זאגט דארטן דער רן, די גמרא זאגט למה תוקעין ומריעין וחוזרים ותוקעין, וואס זאגט די גמרא כדי לערבב את השטן, ווי אלע פארשטייען וואס רשי און תוס' זאגן צומישן דעם שטן זאל נישט מקטרג זיין. דער רן זאגט אביסל אנדערש לערבב את השטן מיינט כדי להכניע את היצר כדכתיב היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו זאגט ער ווייל הוא שטן הוא יצר לערבב את השטן מיינט דער יצר זאל ווערן דארטן ער זאל זיך דארטן גיבן דארטן א שטיל איין פאר בארואיגט. אוי, א איד גיט זיך דעמאלטס א גיס אויס. דאס האט מיר געזאגט א גבאי פונעם אלטן מאכנובקער רב שרגא בעלז. א גבאי האט מיר דערציילט א מעשה, ער זאגט ס'איז געווען אמאל א סעודה המפסקת. איז דער מאכנובקער דא געזעצן און ס'איז פאר כל נדרי האט ער געזאגט אזוי, אז צום דזשוריקער איז געווען א שווער זיינע, געווען גאר א הייליגע זאך די דזשוריקער, איינער איז געקומען אינמיטן קריג, אינמיטן קריג איז ער צוגיין צום דזשוריקער האט אים געפרעגט וואס טוט זיך דא? מיטן קריג דארף מען נישט מאריך זיין וואס איז געווען ביי די מלחמה, ער פרעגט וואס גייט דא פאר, ווי זענען די צדיקים? האט ער אים געזאגט דעם מורא'דיגע מאמר האט אים געזאגט אז ס'איז דא א אדון און ס'איז דא א מלך, וואס איז נפקא מינה? א מלך רעדט איבער מיט יועצים, א אדון איז בעלעבאס ער פרעגט ביי קיינעם נישט, ער פרעגט ביי קיינעם נישט ער איז בעלעבאס. האט ער געזאגט, דער רבונו של עולם האט זיך געמאכט יעצט פאר א אדון, ער פרעגט ביי קיינעם נישט. אזוי דער דזשוריקער אים געענטפערט, דער רבונו של עולם האט זיך געמאכט יעצט פאר א אדון, ער פרעגט ביי קיינעם נישט. דער מאכנובקער האט געענדיגט האט זיך געמאכט צו וויינען, באסי דאמאוו זיע האט געזאגט, דאס איז די טייטש אמרו לפני מלכיות, שתמליכוני עליכם, דער רבונו של עולם בעט מאכטס מיר מלך, איך זאל נישט קענען טון וואס איך איך זאל דארפן מיט ענק איבעררעדן, שתמליכוני עליכם, איך זאל דארפן מיט ענק איבעררעדן, שתמליכוני עליכם, דער אייבערשטער וויל אט זאגן מלכיות כדי איך זאל דארפן מיט ענק איבעררעדן, אז ס'זאל זיין דער צדיק מבטל יבטלו כל הגזירות, דאס איז דערפאר די תקיעות, אוי ווען א מענטש גיט זיך דעמאלטס א שאקל, שתמליכוני עליכם, מאכן די בורא עולם מלך. ער ברענגט דער שפת אמת א לשון, ער זאגט ווען א מענטש איז זיך מתבונן וואס דא גייט פאר, דער רבונו של עולם גייט מיר געדענקען, שרייבט ער די לשון, יש לכל בית ישראל להבין ולהשכיל, דו זאלסט פארשטיין אין קאפ, כי גדלה מעלת הזכירה לפני הבורא יתברך שיברך, דער אייבערשטער גייט מיר געדענקען, כדאי להיות נשפט, ס'לוינט זיך אלץ, רק שיעלה זכרוננו לפניו לטובה, וואס הייסט דאס דער אייבערשטער גייט מיך געדענקען, כ'בין דאך א געהאלפענער אין די וועלט. דער רבי דארטן וועט ליינען מיין קוויטל ביסט א געהאלפענער יא. דו שטעל דיר פאר יום הזיכרון דער רבונו של עולם גייט מיר יעצט ליינען גייט מיר געדענקען זאגט ער כדאי להיות נשפט רק שיעלה זכרוננו לפניו ברוך הוא ועל ידי שבני ישראל יודעין זאת ער פארשטייט שוין על ידי זה עלה זכרוננו לפניו לטובה דאס מאכט דאס זאל זיין די גרעסטע די גרעסטע זכות די גרעסטע ווייסט די מגן אברהם ברענגט אין אין תקצ"א וועגן די מוסף, דער שטייט דאך אין די ערשטע דריי שעה זאל מען נישט דאווענען ביחידות ראש השנה, די גמרא אין עבודה זרה אזוי איז געפסק'נט להלכה, ס'דא איינער וואס איז נעבעך אין שפיטאל צו וואס, דער שטייט דאך די ערשטע דריי שעה נישט דאווענען ביחידות, מוסף, מוסף, פארוואס ווייל ווייל די שלש שעות הראשונות הקדוש ברוך הוא דן את העולם, איז דילמא מיפקד דינא, ער זאל נישט מעורר זיין דעמאלטס קיין דינים פרעגט דער מגן אברהם ברענגט א ספר חסידים אז שלש שעות הראשונות הקדוש ברוך הוא איז דן את העולם שטייט נישט אויף ראש השנה שטייט אויף יעדן טאג איז פארוואס שבת מעגסטו יא דאווענען די ערשטע דרײַ שעה ביחידות ראש חודש מעגסטו יא דאווענען די ערשטע דן את העולם שטייט יעדן טאג זאגט ער יעדן טאג איז דן אבער זאגט דער מגן אברהם אלא שבראש השנה דן עליונים ותחתונים מה יהיה לשנים רבות כגון זיין שני רוב. איין ראש השנה האסטו זיבן זעטיגע יאר, ווען מ'רעדט נאר די גוטע זאכן. מ'שטייט איין ראש השנה. ראש השנה איז נישט נאר אויף איין יאר, ווען שטייט מ'איז דאך ראש השנה דן עליונים ותחתונים מה יהיה לשנים רבות כגון זיין שני רוב, ווייל די די חלום איז דאך געווען, פון פרעה איז דאך געווען. רבותי אין די מינוטן, פריער דערמאנט אז די בעלזער רבי'ס פלעגן דערמאנען א רש"ש אז דעמאלטס האט אלץ א כפרה, ס'איז אויך די פשט האט אלץ א כפרה ווייל אלע שרשים בייטן זיך. דארטן שטייט אין הייליגן רש"ש, איז נישט נאר רש"ש שטייט אין אלע אלע ספרים, דער רש"ש דארטן איז אביסל שארף אז פאר די תקיעות, אויב דו האסט נאכנישט עפעס מקבל געווען עפעס א קבלה, שנעל א קבלה, ווען מ'רעדט וועגן א קבלה שטעלט מען פיר נישט קיין גרויסע קבלה און נישט קיין שווערע קבלה, מחליט זיין שנעל אויף עפעס א קליינע קבלה וואס דאס זאל זיין די סניגור דארטן, דאס זאל מאכן סדר דארטן, זיי זאגן אז יעדער צדיק האט עס אנדערש אנגערופן. צום בעלזער רב זכרונו לברכה אריינגעקומען דער בעל תוקע, ער האט אים געפרעגט וואס זאל ער מכוון זיין ביי די תקיעות, האט פרעגט דער בעלזער רב, האט דער בעלזער רב געזאגט אה ביי די תקיעות זאל מכוון זיין רחמנא אמר תקעו, נאר א גאנץ יאר האסטו געדענקט אז דו ביסט בעל תוקע. די עיקר איז די קבלה, תכלית. דער עבודת ישראל מ'גייט זאגן מקדש ישראל ויום הזיכרון זאגט דער עבודת ישראל וואס איז יום הזיכרון יום הזיכרון דאס איז די נאמען יום הזיכרון וואס איז יום הזיכרון ווייל די עיקר וואס די אייבערשטער וויל פון דעם טאג אז זאלסט געדענקען א גאנץ יאר ס'איז געווען א ראש השנה עפעס א קבלה תכלית א קליינטשיגע יום הזיכרון זאלסט געדענקען איך האב געזאגט אמאל ווען ער האט נישט געגעסן קיין זיפ. נישט געוויסט ווי ער עסט נישט די זיפ. ביז דעם ר' חיים האט געמערקט אז ער האט נישט קיין לעפל. ער איז געלאפן ברענגען א לעפל. האט ער געפרעגט פארוואס ער האט נישט געבעטן. האט ער געזאגט אז באחד בתשרי, אבער ס'טאר נישט מען צו זאגן באחד בתשרי ראש השנה זאגט די משנה למלכים ולרגלים. אחד בניסן דארף א איד נעמען אויף זיך עפעס מולך זיין אויף זיין רגילות. וויאזוי איז געווען זיין קבלה אין דעם ערפעס? יא. אינז זענען קען מען בעטן א לעפל, מיינט נישט אינז יעדער איינס מיט זיין מיט אינזערע קבלות, אבער א קבלה יעדער איינער מיט זיין קבלה, עפעס זיך נעמען, יעדער צדיק פלעגט עס אנדערש אנרופן, רבי אליה לאפיאן, ער טייטשט מיט דעם, די משנה זאגט רבי אליעזר בן יעקב אומר כל העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד, עושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד, נישט עושה מצוה קונה לו פרקליט, עושה מצוה אחת, מ'רעדט אויף די קבלה זאגט ער, די קליינע קבלה קליין ווי ס'איז, אבער ס'א קבוע, איז דאס פרעך, דאס איז די פרקליט, דאס איז פאר דיר, גייסט אריבער כבני מרון, יא? דארף עפעס אריבער גיין פאראויס, פאראויס אריבער גיין, דאס איז די פרקליט וואס גייט אריבער פאראויס. סאטמאר רב זכרונו לברכה, האט עס מגדיר געווען מורא'דיג, ער זאגט אז א בור פון מים שאובים איז א מקווה פסול, ס'איז פסול, וויאזוי וועסטו מאכן שוין די מקווה? אזא קליין לעכעלע, כשפופרת הנוד, השקה איז געווארן כשר, מיט אפילו די מענטש איז א פסול, איין קליינע קבלה און איז געווארן א כשר. א לעכעלע, אבער עס דארף זיין א לעכעלע. די ווארט איז, עס שטייט מפורש שטייט מען זאל נישט נעמען קיין גרויסע זאך, נישט קיין שווערע זאך, אבער עס זאל זיין קבוע. דער חידושי הרי"ם האט עס מגדיר געווען, וואס איז די הגדרה פון אים? ווייל כל קבוע. כמחצה על מחצה, וואס, ס'איז דאך א מאזנים, מ'וועגט, נאך איין זכות ביסט שוין רוב, רובו זכאי. א קליינע קבלה, אבער די קבלה זאל זיין ביזן סוף, אין סלאנימער ספרים שטייט אז דער קבלה, א מענטש האט אויף זיך די קבלה, די קבלה איז ביהרג ואל יעבור, האט ער געזאגט, און ער זאגט די קבלה איז א מגן אויף אים בזה ובבא, זי שיצט אויף אים. א מגן אויף אים, ווייס ביי מיין טאטן זכרונו לברכה איז געווען עפעס א אינטערעסאנטע מעשה, מיין טאטע איז אוועק טבת תשס"א, און ווער עס האט געדענקט די מעשה מיט די תאומים איז געווען אין אמעריקע איז געווען די מעשה מיט די תאומים אלול תשס"א אז מיין טאטע זכרונו לברכה האט שוין נישט געלעבט דעמאלטס איז געקומען א אמעריקאנער איד און דערציילט א אינטערעסאנטע זאך דער אמעריקאנער האט געהאט דארטן א אפוינטמענט דארטן אין תאומים געהאט דארטן א אפוינטמענט אבער און ער דערציילט אז ער איז געווען א יאר פריער ביי מיין טאטן האט ער גערעדט מיט אים און זי האט א קבלה ער האט זיך עפעס אונטערגענומען געווען ווי עפעס א קבלה אבער טאטע

די באן איז אנגעקומען, ער גיט א לייג די פיס אויפן באן, זיך דערמאנט ער איז נאכנישט געווען אין מקווה, וועט ער איינמאל נישט גיין אין מקווה, ער האט דאך דארט אן אפוינטמענט, טירחא דציבורא, ניין? מענטשן ווארטן. אזוי וועגט ער, די לעצטע מינוט, האט ער מחליט געווען א קבלה ביזן סוף, א קבלה ביזן סוף, ער איז אראפ פון די באן, ער איז אראפ פון די באן, און ער איז געבליבן לעבן, דאך קיינער נישט געבליבן קיין לעבעדיגער ווער עס איז געווען אין בנין נעבעך. א קבלה, עס שטייט אז די קבלה דאס איז א מורא'דיגע מגן, די קבלה דאס איז א מגן אויפן מענטשן וואס שיצט פון אלעסדינג. יא, אין קאצק פלעגט מען זאגן, פארוואס זאגט מען כל נדרי? ווייל יעדער איינער האלט דאך נאך א קבלה זאגט שנעל בלי נדר. דאס מ'זאגט אין קאצק, אבער די קאצקער רבי האט געזאגט, אז פארוואס זאגט מען ביי כל נדרי זאגט מען מיום כפירים זה עד יום כפירים הבא עלינו לטובה, דו גייסט יעצט דערמאנען יום כיפור תש"פ? וואס דארף מען יעצט דערמאנען יום כיפור תש"פ? האט געזאגט די קאצקער רבי ווייל טאמער מ'זאגט דעם אינגערמאן אויב האסט נאכנישט מחליט געווען אויף א קבלה ביז יום כיפור תשפ ה איז ווארט הייב נאך נישט אן כל נדרי ווארט די קבלה ער זאגט נישט קיין גרויסע נישט קיין שווערע אבער א קבלה זאל זיין דאס נוגע ווער וואסער א קבלה זאל יעדער איינער אליין מחליט זיין. יעדער איינער האט זיך מחליט זיין. איך ווייס דאקטער וואלאך האט געפרעגט אמאל רבי יוסף חיים זאנענפעלד, ער האט געפרעגט רבי יוסף חיים וואס איז די פשט טוב שברופאים לגיהנום, האט אים רבי יוסף חיים געזאגט איך ווייס נישט, דו ווייסט? דאס קען נישט א צווייטער זאגן קבלה, יעדער איינער ווייסט גוט גוט ביי זיך א קבלה ארום און ארום, ווער ס'דארף שנים מקרא ואחד תרגום. ווער ס'דארף א בלאט גמרא יעדן טאג, ווער ס'דארף א פרשת עקידה זאגן, צו פרשת הקטורת זאגן, מחליט זיין אויף א קבלה וואס דו ווייסט אז ס'איז פאר דיר נישט שווער, דו ווייסט ס'איז פאר דיר נישט גרויס, און דאס האלט מען קבוע, נישט שווער און נישט גרויס. דאס איז ווי האט ער געזאגט, ער האט עס אנגערופן די צמח צדק, האט געזאגט דאס איז די קבלה, דאס איז די נייע מלבוש, פארן נייעם נפש אויפן נייעם יאר, די נייע די נייע קאפיטל, ווי דער זאגט הרב דעסלער, דאס איז די קנעפל אין עלעוועיטאר, א בחור דארטן אריינגיין אין א עלעוועיטאר, א בחור דארטן געווען א בחור וואס ער האט נישט געהאלטן ביי גארנישט,

איז אנגעקומען גלייך הצלה מיט פאליציי מ'האט אויפגעריסן דעם עלעוועיטאר און געפרעגט וואס טוסטו דא? איך דארף אנקומען נומער הונדערט! נומער הונדערט? וואס האסט נישט געקוועטשט אויף נומער הונדערט? האט זיך ער געטראכט צו זיך, הונדערט שטאק? מיט א קנעפל קען מען ארויפגיין הונדערט שטאק? איין קנעפל? מוז דאך זיין אז ס'ליגט דא מחשבה, האב איך מחליט געווען בלייבן מיט די מחשבה. ר' איד צודרייטער ס'איז סך הכל א קנעפל, אבער די קנעפל מוז מען, ווי געזאגט ראש השנה, דער רבוש ע זאל אויפהייבן ביי מי ישפל ומי ירום, אוי ווי פיל שטאק, מיליאן שטאק טרעפן, ער דארף זיין קנעפל, מען מוז גיבן א קוועטש א קנעפל, די קנעפל דאס איז די קבלה, קנעפל איז די קבלה. נאך איין נקודה, נישט מאריך זיין, נו דער פריער האט גערעדט. איז דאס אויך א נקודה וואס מען דארף אביסל וויסן אינגעלייט מען גרייט זיך און מען וויל ווי זאגט די דברי שמואל איינער קומט אריין אין בית מדרש ער האט זיך געגרייט פון ערב ראש חודש אלול מיט סליחות קומט צום דאווענען מען זאל אפגעהיטן ווערן ער פילט א וואנט ס'גייט נישט לא עלינו דאס זאך מעג דאך דער עולם גוט געדענקען צו זאגן דעם יהי רצון פון רבי ר' מיילעך פארן דאווענען שתכין לבנו ותכונן מחשבותינו ותשגר תפילותינו בפינו ווייסט ווי דער לשון פון רבי שלמה קלוגער מורא'דיגע לשון עיקר תפילת חודש אלול, וואס דארף ער דאווענען? ער זאל קענען וויינען ראש השנה ביים דאווענען. אזוי שרייבט ער, עיקר שהקדוש ברוך הוא, עיקר תפילת חודש אלול שהקדוש ברוך הוא יפתח לו מקור הדמעה, ער זאל קענען וויינען, שיוכל להתפלל בבכי ודמעות שליש, און ער טייטשט מיט דעם דעם פסוק, היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, זאגט רב שלמה קלוגער, פונקט ווי אויף לחם בעטסטו יומם ולילה, צו בעטן אז צו קענען האבן דמעתי בראש השנה יומם ולילה. איך געט אן. אבער דארף מען אבער. אבער זאגט די דברי שמואל, מענטש האט זיך אזוי געגרייט, טראך, ארבעט נישט. לא עליני, לא עליני. ער גיבט זיך א דריי אויס, זעט ער דארטן דעם געוואגן דעם אינגערמאן דארטן, חודש אלול האט מען אים נישט געזען, סליחות קוים אריינגעקומען, יעצט שטייט ער מיטן טלית ביז דא און שרייט, ווי בין איך און ווי איז ער? זאגט דברי שמואל אויף דעם לצו, זאגט אויף דעם זאגט די אייבישטער לצופה נסתרות ביום דין, דאס האט נישט צו טון מיט קיין בשר ודם, איך ווייס ווי דו האסט זיך געגרייט, מה יפו פעמיך, איך זע דיין פעימות הלב יעצט אויכעט, איך ווייס ווי ס'איז דיר יעצט שווער, גיי ווייטער. האסט דא נישט צו טון מיט קיין בשר ודם. גיי ווייטער. במה דברים אמורים. איך האב דא פריער דערמאנט רשי, רשי זאגט שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה, זאגט רשי שישראל עושים עצמם רש, מען מאכט זיך ארעם בתפילות ובתחנונים מתעשרת בסופה. ווער ס'וועט אריינקוקן דארטן, תוספות לערנט אביסל אנדערש. תוספות זאגט שרשה בתחילתה איז טאקע געווען ארעם. ס'איז געווען ארעם, ס'איז עפעס געווען א אנזעץ אפילו. ס'איז געווען אנהייב, אנדערהאלבן שורות תוספות זאגט תוספות אזוי שמתוך שישראל הם רשים ביסט צובראכן און ליבם נשבר און מרחמים עליהם מן השמים. ס'איז אמאל אז ס'גייט נישט, ס'גייט נישט ווי איך האב, נישט נאר ס'גייט נישט ווי איך האב געמיינט, נאר ס'גייט פונקט ווי איך האב נישט געמיינט. און. א פלאץ האט ער מיר געגעבן דא ביים דאווענען, קיין עירקאנדישן נישטא, קינדער שטערן דא, וואס האט ער מיר דא געמאכט? מתוך שישראל, איך זאג נישט, מ'דארף זיך מסדר זיין פאר ראש השנה די בעסטע פלאץ,

געווען איינער פון גאוני וצדיקי ירושלים דערציילט ער אז זיין טאטע איז געווען דארטן בעל מוסף. פאר ראש השנה איז געקומען א אדם חשוב פון חוץ לארץ, גאר א אדם חשוב, און אלע האבן געוואוסט ער דארף דארטן באפרייען דעם ברעטל. דארף באפרייען דעם ברעטל, איז אים נישט גוט געווארן, בעל מוסף איז שוין יארן בעל מוסף, ער איז יארן דא, ווי ער באפרייען, ער האט נישט געוואוסט צו מוותר זיין אפשר נישט מוותר זיין, ער וועט גיין פרעגן דעם לשם. האט אים דער לשם געזאגט אזא זאך, אז מיר האבן בקבלה, זיך די הגדרה, ער זאגט מיר האבן בקבלה, אז ווען ס'איז מזדמן פארן מענטשן עגמת נפש פארן ראש השנה פארן יום הדין, דאס איז מועלת רבות לזכות בדין, דאס איז א גרויסע תועלת לזכות בדין, און ווייטער האט אים געזאגט אז ס'איז באשערט א ברעטל וועסט עס האבן, ער איז ארויסגעגאנגען געזאגט גלייך ער איז מוותר, ער איז געגאנגען ווייטער, האט מען באשטעלט אין אסאך א גרויסע בית מדרש. בקיצור איך מיין דא די הגדרה, ק, מען זאל אלע אפגעהיטן ווערן פון עגמת נפש, אל תביאנו לידי נסיון, אונזערע שוואכע מוחות, מען קען אריינגיין בישוב הדעת אן קיין שום עגמת נפש. אבער די הגדרה, די פלאץ איז נישט גוט, יענץ איז נישט גוט, דאס איז נישט גוט, די וועלט זאגט, רוב פלעצער, רוב וועלט, רוב וועלט איז די בעל שחרית שרייט המלך ביי זיין פלאץ המלך שרייט ער יושב גייט ער צו אזוי איז רוב רובא דרובא וועלט ער שרייט המלך ביי זיין פלאץ יושב גייט ער צו פארוואס די וועלט זאגט ווייל ממליך זיין דעם אייבערשטן אויף דיין פלאץ דארטן ווי מ'האט דיר אוועקגעשטעלט נישטא קיין עירקאנדישן א צוויי ווי האט ער געזאגט ער האט ליב די גאנצע וועלט, פונקט אבער די צוויי וואס ער האט נישט ליב האט מען אוועקגעשטעלט נעבן אים, פארשטייט זיך דארטן אז ווי די ווי מ'האט דיר אוועקגעשטעלט דארטן זיי ממליך דעם אייבערשטן, המלך, דער המלך דארטן, די עבודה איז גלייבן אז אלץ די אייבערשטער, איז גלייבן אז קיינער האט גארנישט געטון ס'נאר די אייבערשטער האט עס געמאכט און די אייבערשטער האט עס געמאכט איז דאס פאר דיר און דארטן זיי ממליך דעם אייבערשטן. און דאס איז דאן די גרעסטע פרקליטות פאר דיר. און זאגט די גמרא הקהל, מ'האט געליינט דעם שבת הקהל את העם האנשים והנשים והטף, זאגט די גמרא אנשים קומען ללמוד, נשים לשמוע, טף למה באו, וואס זאגט די גמרא לתת שכר למביאיהם, לתת שכר למביאיהם, זאגט ער וואס איז די טייטש, ווייל די טף קומען שטערן זיי דאווענען, און נאר אויף דעם איז די שכר. וואס האסטו געוואלט דאווענען? און איך זאג נאכאמאל און נאכאמאל, מען דארף בעטן מען זאל קענען דאווענען, ר' שלמה קלוגער האט געזאגט, און מען דארף טון זיך צוגרייטן צו קענען דאווענען, אבער נישט אלעס, דו דארפסט געדענקען המלך אויף דיין פלאץ אויך, מען דארף געדענקען, מען דארף געדענקען, אז ווי האט ער געזאגט, כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו, איז אויף זמנים אויכעט, פלעגט ער אזוי איבערחזר'ן רבי חזקאל לעווינשטיין, אויף זמנים ווי געווען עפעס א ארעמאן פלעגט אריינגיין אין געשעפט אין פלייש געשעפט יעדע וואך, א ארעמאן, דאך נישט געהאט קיין געלט, איז די מוכר פלעגט אים געבן אביסל קאפ אביסל הארץ עס קאסט דאך נישט קיין געלט, נעה קיינער וויל עס נישט קויפן פשוט קיינער וויל נישט קויפן, ער האט נישט געהאט קיין געלט פלעגט גיין יעדן פרייטאג, ער אריינגעקומען עפעס א פרייטאג בעט ער אים אביסל און יא עס איז שוין נישטא, יא אביסל קאפ אביסל הארץ עס איז שוין נישטא, אביסל קאפ אביסל הארץ עס איז שוין נישטא, ער איז ארויסגעגאנגען אינדרויסן זיך צעוויינט רבונו של עולם וואס דארף איך אביסל קאפ אביסל הארץ ער שרייט און ער וויינט וואס וויל מען רבונו של עולם וויל אביסל קאפ אביסל הארץ צו קענען דאווענען צו דיר ראש השנה ווי ס'דארף צו זיין שתכין לבנו ותכונן מחשבותינו ותשגר תפלתנו בפינו וואס בעט מען אביסל קאפ אביסל הארץ און אוודאי און אוודאי אזוי ווי א איד וואס טאקע ווייסט החכם עיניו בראשו ער ווייסט אז אלץ איז ראש השנה החכם עיניו בראשו א חכם ווייסט אז אלצדינג איז ראש השנה ממילא איז וואס דו דארפסט צו טון נישט פארברענגען קיין מינוט אין דיין פלאץ אין יענע פלאץ דו פארברענגסט נישט קיין מינוט דו רעדסט צום אייבערשטן די גאנצע עבודה כל מיחוש ולא מיחוש ראש די גמרא זאגט דאך אלע מיחוש ראש איז די ערגסטע א קלאפ טוט וויי אוי טוט וויי גייט אריבער אין א האלבע סעקונדע, אזא קלאפ אין קאפ, השם ישמרינו, כל מיחוש ולא מיחוש ראש, אויפן ראש גיב אכטונג דארטן ניץ אויס, שטיי מיט א יראת שמים, מיט א תפילה, החכם עיניו בראשו ווייסט מיט א קאפ שפילט מען זיך נישט, דער ראש דארטן איז אלצדינג, דער ראש איז אלצדינג, אבער מיט דעם פארשטייט מיט מיט א שמחה ווייל דער משנה ברורה ברענגט דארטן קעגן די סימנים וואס מען נעמט, ברענגט ער אין תקפ"ג סעיף קטן ה', ברענגט ער, מ'עסט דאך די סימנים, יא? וועגן סימנא טבא, זאגט די משנה ברורה שיזהר מאוד שלא יכעוס בימים האלו מלבד גודל האיסור, כדי שיהיה לסימן טוב, אלס סימן מאכער, ס'איז נישט א ענין, ס'איז נישט גוט, זיין נישט כעס וועגן סימן. אנגעב צו מאכן קולות זאל ברענגען די רוביא און די כרתי און די סילקא, תמרי, אלס סימן, ווי ער פלעגט אנזאגן אין ירושלים, אין ירושלים פלעגט מען זאגן אז די בעסטע סימן איז צו זיין א זיסע איד, עסט דבש, זיין א זיסע איד, איז די בעסטע סימן, די פנים מאירות שטייט, מען זאל אריין קומען מיט א פנים מאירות, און פארשטייט זיך ווייל די מעשה איז אזוי, סימנים אוודאי, די רבי יצחק פתיא אין ירושלים, די רבי יצחק פתיא דער מנחת יהודה, א גאון וצדיק גדול, ער איז געזעצן אמאל מיט א ווייסע קאפאטע, אזוי שרייבט ער, שרייבן זיי דארטן, א ווייסע קאפטן, געווען אורחים דארטן, און איינער האט דארטן עפעס אינמיטן סעודה עפעס איינער פון די געסט געגעבן א ריר דעם טיש, איז אראפגעפאלן די לעכט, די לעכט האט זיך אויס געלאשן, ס'איז געווארן טונקל דארטן ראש השנה, און ער האט זיך אויפגעמוטשעט, אוי איז עס סימן טוב, אוי א סימן טוב, אה וואס א גוטע יאר ס'גייט זיין, טונקל, אה סימן טוב, די רעבעצן אריינגעקומען מיט די טאץ פיש, און היות עס איז געווען טונקל האט זי געגעבן א דריי איבער מיט די פיש, האט זיך אויפגעהויבן און געזאגט, יא יעצט איז א סימן טוב און מזל טוב.

ער שרייבט, רבותי, אז א יאר פון סייעתא דשמיא למעלה למעלה מדרך הטבע האט ער אין לעבן נישט געהאט. ווי ער האט געלייגט א פינגער איז געווארן סייעתא דשמיא למעלה מדרך הטבע. ער זאגט ווי ער האט געלייגט א פינגער, טאקע פון זיך איבערדרייען מיט איינעם, געווארן טונקל, סימן טוב, מען האט זיך איבערגעדרייט אין די פיש, מזל טוב, און דא ער האט זיך אויסגעדרייט, און מזל טוב, דאס איז געווען, דאס איז געווען די סייעתא דשמיא למעלה, ער שרייבט אפילו אויף געוויסע חידושי תורה זיינע, ער מציין, איר זעט יענע חידושי תורות דארטן, ס'איז נישט דא נפלאים נפלאים וואס איז פון יענעם יאר געווען נאך, ער זאגט ווי ער האט געלייגט א פינגער אין דעם יאר איז געווען סייעתא דשמיא למעלה מדרך הטבע, דארף זיך משמח זיין, דיר נישט בלב, ביים דאווענען וועסטו זיך אויסוויינען אבער נישט אזא שטייגער זאגט דער חכמת שלמה אין תקפ"ג, ער זאגט כלפי די סימנים וואס ידוע די של"ה הקדוש זאגט די משנה ברורה ברענגט עס אראפ דארטן, סעיף קטן בית, אז ווען מ'זאגט די יהי רצון זאל מען מהרהר בתשובה זיין, פארוואס? ווייל אין רוביא שטייט נישט שירבו זכיותינו, שטייט שירבו זכיותינו מיט דיין תפילה, ביי כרתי שיכרתו שטייט נישט שונאינו, מיט דיין תפילה שיכרתו שונאינו, פארשטייט איר? דאס איז די משנה ברורה ברענגט עס אז מ'זאל מהרהר בתשובה זיין און אזוי פירט זיך די עולם, מהרהר בתשובה, יהי רצון. קומט דער חכמת שלמה זאגט מיט א גרויסע כאפ דער גאון וקדוש רבי שלמה קלוגער זאגט אין מקום לתפילה בשעת אכילה ער טענה'ט א אנדערע זאך ער זאגט איך פאל אריין אין זיין לשון אלא עיקר טעם אכילתם היא כדי לגלות ולהראות האסט געענדיגט דאווענען יא? יעצט לגלות ולהראות שהוא מאמין בה' יתברך שיפסוק עליו שנה טובה יא, איך ריף יעצט, איז העיר ביזכער עס איינער? איך קאל ס'איז אן איינער, איך באווייז, אלו יקר תמך לוזי מי כדי להגל אויס אלי הר אויס אין מאמין בהשם יתברך שיפסק לו לשון טוב איך גלייב אין אייבשטער גייט מיר געבן א גוט יאר אי בפרט שרייבט ער לפי מה שפיאספתי בדרישים בפרשת כסלו שנת תרפשת בית די בראש השונה יהיה משמח ואומר אמען זיך משמח זיין ראש השונה אין זאגן כל מה שעושה יתברך היא לטובה ובזה יהיה נהפך באמת לטובה, מיט דעם וואס דו זאגסט כל מה שעושה יתברך לטובה ובזה יהיה נהפך באמת לטובה, קומט ער יעצט מיט א מורא'דיגע חידוש די חכמת שלמה, ולכך מהאי טעמא, נראה שיהיה אדם רגיל לומר בראש השנה אחר תפילת שחרית, זאל ער זאגן כל מה דעביד רחמנא לטב עביד וגם זו לטובה. נאך תפילת שחרית ווער ס'האט די מזגן געארבעט צו נישט, צו יא געפאלן, כל דעביד רחמנא לטב עביד וגם זו לטובה, ולכן זאגט ער מהאי טעמא, תקנו לאכול מאכלים טובים ומתוקים ולומר עליהם כן, פארוואס זאגט מען די יהי רצון'ס ווייל כדי שאם חס ושלום נגזר להיפך יהיה נהפך על ידי אמירה זו לטובה און קיין יהי רצון און דעמאלט די זאגן אה רוביא שירבו זכויותינו כרתי שיכרתו שונאינו מיט דעם מיט שתקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך זכויותינו מיט דעם ווערט עס אלס נהפך לטובה דאס איז שוין א מעשה אין די גמרא ווער ס'געדענקט די גמרא אין ראש השנה אין ברכות י"ח עמוד ב' מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני, האט געגעבן א דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת, והקניטתו אשתו, די שלום בית איז געווארן צופליקט, האט געגעבן צדקה פאר אן ארעמאן בשני בצורת, והלך ולן וואו? אין בית הקברות, שמע שתי רוחות שמספרות, ס'עולם געדענקט, בקיצור מען האט געהערט פון אונטער, זיי האבן געהערט מאחורי הפרגוד, דער חסיד הערט א וואס? אז די יאר ווער ס'איז זורע ברביעה ראשונה, ברד מלקה אותו. האט ער געגאנגען און זורע געווען ברביעה שניה, די גאנצע עולם של כל העולם כולו לקה שלו לא לקה, ער איז געווען די גרעסטע גביר פון די גאנצע וועלט של כל העולם כולו לקה שלו לא לקה, די קומענדיגע יאר זאגט די גמרא ווייטער, האט ער געהערט דעמאלטס האט ער געהערט ווי זיי זאגן די רוחות פארקערט, אז די יאר ווער ס'וועט זורע זיין רביעה שניה איז שדפון מלקה אותו. האט ער זורע געווען ראשונה, ברביעה ראשונה, ווייל ער האט געהערט של כל עולם כולו לקה שלו לא לקה, ער איז געווען צוויי יאר די גרעסטע גביר אויף די גאנצע וועלט, פון וואס איז דאס געקומען? ליל ראש השנה גיין שלאפן אין בית הקברות, אוי א שלום בית צופליקט, וואס האב איך געזינדיגט? געגעבן א דינר לעני? געמאכט א מצוה? זכרנו לחיים זאגן אין בית החיים? אוי. א סימן, אוי אזוי אזוי, דאס און נאר דאס איז געווען די הכנה אויף די צוויי זיסטע יארן זיינע פונעם חסיד'ס לעבן, די גרעסטע גביר אויף די גאנצע וועלט. פארשטייט? די עין יעקב זאגט דארטן, איינער פון די מפרשים אין עין יעקב, נישט די עין יעקב, איינער פון די מפרשים דארטן זאגט אז פארוואס זיי גייען בית הקברות, קענסט נישט גיין בית מדרש?

נאר מיט איין ווארט נאך מסיים זיין, מ'האט גערעדט וועגן תשובה, חלק התשובה דאס איז די קבלה, תפילה, וויפיל מען רעדט איז נישט גענוג, איין ווארט נאך אויף צדקה אויך, צדקה, ס'איז א לשון אין מטה אפרים דארטן אין אלף המגן, זיי ברענגען דארטן א לשון פון אמרי קודש, א ספר אמרי קודש, הזהיר להיות על שלחנו, אורח, בכל סעודותיו, אזי נחשב לו כאילו כיוון כל כוונות האריזל ביי די תפילה. כאילו כיוון כל כוונות האריזל, דאס דארף מען אבער מיט שלום בית, אבער אויפן אייגענעם חשבון מאכן צדקה, יא, נאר מיטן שלום בית. דער לקט יושר ברענגט א מאמר נורא, וואס הייסט עס צדקה? זאגט מען נתנה תוקף זאגט מען, ויכון בחסד כסאך. דער מאמר נורא שאלמלא נמצא כתוב אי אפשר לאומרו ער זאגט די גמרא זאגט אין בבא בתרא דף י אמר רבי יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו וואס איז א פסוק מלווה השם חונן דל איינער וואס איז מחונן א דל איז א מלווה פאר כביכול פארוואס קען מען דאס נישט זאגן זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן פארוואס קען מען נישט זאגן ווייל כביכול שטייט עבד לוה לאיש מלווה ווי קען ער ארויסזאגן אזא ווארט? אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו כביכול עבד לוה לאיש מלווה. ברענגט די לקט יושר, ס'איז מרבותינו הראשונים רבותי, ער ברענגט בשם החבר משה מינץ, ברענגט ער אז איינע פון די הלכות אין חושן משפט פון עבד לוה לאיש מלווה איז אין אנהייב חושן משפט, אז אזוי ווייסט מען שטענדיג התובע הולך אחר הנתבע, אז די תובע וויל דעם בית דין, נתבע וויל דעם בית דין, גייט מען די נתבע נישט די תובע, חוץ אויב די תובע איז א מלווה. אויב די תובע איז א מלווה גייט מען נאכן מלווה אפילו ער איז א תובע, פארוואס? ווייל עבד לוה לאיש מלווה, אפילו ער איז א תובע. בקיצור א איד האט געמאכט צדקה פאר ראש השנה, און כביכול זיצט אויפן בענקל דארטן א כסא דין, קען א איד שרייען, איין מינוט איין מינוט עבד לוה לאיש מלווה, איך וויל נישט קיין בענקל, ס'נישטא קיין תובע הולך אחר הנתבע, איך וויל א כסא רחמים, כתוב ויכון בחסד כסאך מיט חסד ביסטו מכונן א כסא רחמים.

די מצוות היום שתמליכוני עליכם מיט א שמחה, איר ווייסט וואס רבותינו הראשונים פון סמק מציריך פון די ראשונים, ער זאגט פארוואס איז דא פארוואס טוט מען אן לבנים ראש השנה, א מורא'דיגע זאך פארוואס לבנים? זאגט ער א מענטש איז זיך מתבונן, איך גיי ממליך זיין דעם אייבערשטן? ער קען ווערן צושפילט ער וועט קען ווערן שיכור, שלא תזוח דעתו עליו האט מען געהייסן יזכור לו יום המיתה, אנטון לבנים, ער קען משוגע ווערן פאר רוב שמחה, די סמק מציריך, איך פרואוו ליינען זיין לשון, זיי לערנען לשון, רבותי ס'איז א לשון פון ראשונים כמלאכים, פארוואס טוט מען אן די לבנים? ראש השנה, זאגט ער לפי שיש שמחה גדולה, כ'גיי ממליך זיין דעם אייבערשטן, כדי שלא תזוח דעתו עליו, ער קען דא ווערן, קען ווערן עפעס צולאזן פון שמחה, ולכך לובש על בגדיו שיזכור יום המיתה, זיך בארואיגן. איך גיי ממליך זיין דעם אייבערשטן, ווייס למה הדבר דומה, מען קען עס נישט מסביר זיין, אבער אויף אונזער פשוט'ע און אויב ס'איז איינער איז מען געגאנגען ממליך זיין דעם יורש עצר דעם בן מלך, געגאנגען לייגן א קרוין אויף זיין קאפ, מ'האט נישט אריינגעלאזט פון אלע מדינות נאר איין שר, אלע מדינות, די גאנצע וועלט שטייט און ווארט די מינוט, נאר איין שר, וואס דא טוט זיך, קבלו צו קיינער גייט נישט אריין מ'קען נישט גיין, נאר די פאר הונדערט פון גאנצע וועלט, וואס טוט זיך, מ'גרייט זיך, די גאנצע וועלט גייט אויף רעדער, ס'קומט די לעצטע מינוט, מ'גייט יעצט לייגן, די העכסטע מינוט, מ'גייט לייגן דעם קרוינדל אויפן בן מלך, נעמט מען דארטן דער וואס רייניגט דארטן דעם מיסטקאסטן דו דער וואס מאכט דעם מיסטקאסטן דו גייסט לייגן דעם קרוין ער קען נישט ווערן משוגע פלוצלינג קען נישט ווערן פלוצלינג שיכור איך די גאנצע וועלט איך גיי לייגן און אמרו לפני מלכיות שתמליכוני עליכם איך גיי דא זיין א מלך זאגט דער ספאקער קען צושפילט ווערן קען ער מען גייט אין לבנה מען איז נישט דא פארשטיין וואס איז מוסר השמחה מען גייט אריין מיט א פתיחה ישמחו השמים ותגל הארץ ער זאגט ס'דא אין ירושלים א איד ער איז היינט הויך אכציג ווער ס'וועט זעהן דעם איד אין ירושלים אמעריקאנע איד ווער ס'וועט זעהן דעם איד ער וועט נישט קענען גלייבן די מעשה אויף אים אבער ער האט עס דערציילט ביי א סיום ער האט מסיים געווען שס פאר א גוטע פאר יאר און ער האט דעמאלטס דערציילט די מעשה ער דערציילט אזוי א איד ער איז היינט הויך אכציג ער זאגט נאכן מלחמה זיין טאטע מיט זיין מאמע אראפ פון וועג אינגאנצן אינגאנצן אראפ פון וועג, די גאנציגסטע אידישקייט וואס איז געווען אין שטוב אז מען האט גערעדט אידיש, ער האט נישט געוואוסט, ער האט נישט געוואוסט פון גארנישט, נישט געוואוסט נישט קיין שבת נישט קיין ראש השנה, ער האט גארנישט געוואוסט, ער האט זיך געחבר'ט מיט צוויי גוים, מען האט געארבעט אין שמוגלען סמים, סמים, פון די ערגסטע עבירות, מען רעדט יעצט א מעשה פון עטליכע זעכציג יאר צוריק, פֿינף יאר האבן זיי געארבעט דרײַ דער איד דער איד וואס דערציילט דער ירושלימער איד א איד א יודע ספר ער האט זיך געחבר'ט מיט זיי ביידע נישט געוואוסט קיין ווארט פון אידישקייט און מ'האט זיי געכאפט אויף א מיאוס'ן אופן וואס הייסט אויף א מיאוס'ן אופן די פאליציי האט באשטעלט ביי זיי סחורה מען באשטעלט סחורה גיי לייגט מען עס אפ די פאליציי האט באשטעלט סחורה איינער האט אוספייעט צו אנטלויפן און איינער איז געווארן א עד מדינה און ער איז געבליבן דארטן בצר לו, ער איז געלאפן צום גרעסטן לויער, פון די ערגסטע עבירות, די גרעסטע לויער האט געוואוינט דעמאלטס אין מאנסי, האט דער לויער געזאגט, דער גרעסטער לויער, די פאליציי האט באשטעלט ביי דיר סחורה, מיט דעם אויפן בעסטן אופן וואס איך וועל ארבעטן פֿינף און צוואַנציק יאר, אבער ווייניגער פון פֿינף און צוואַנציק יאר זיצן איז נישט שייך. פֿינף און צוואַנציק יאר זיצן, איך קען אראפלאזן אויף פֿינף און צוואַנציק יאר, אבער ווייניגער פון פֿינף און צוואַנציק יאר איז נישט שייך. דערציילט ער איז געווען צושאסן, צובראכן, צופליקט, ער איז אריינגעגאנגען אין א רעסטאראנט, האט אים געטראפן עפעס א עלטערע איד, אים געפרעגט, וואס וויינסטו, וואס ביסטו אזוי צובראכן? זאגט, וועסט מיר נישט קענען העלפן? א איד אין פייט. האט דער עלטערע איד אים געזאגט, דאך, איך האב איבערגעלעבט דעם קריג, מעגסט מיר זאגן.

איז ער דעמאלט געגאנגען רעדט זיך א מעשה פון עלטערע זעכציג יאר צוריק ער איז געגאנגען צום סקאליער רעבעס פון ער איז אריינגעגאנגען דערציילט ער די ערשטע זאך איז סקאליע האט אים געעפנט דעם קאפ שמע ישראל אז ס'איז דא א אייבישטער אויף די וועלט ער האט עס אויך נישט געוואוסט ער איז געוואקסן אין א שטוב וואס האט נישט געוואוסט ס'דא א אייבישטער אויף די וועלט מסביר געווען אמונה די ערשטע מאל וואס ער הערט אזעלכע זאכן האט אים אריינגעלייגט און האט אים געגעבן א ברכה און ער איז געגאנגען צו די משפט.

ער שיקט א תלמיד אן. ער שיקט א תלמיד אן. גלייך אפאר מינוט שפעטער אריינגעקומען דער תלמיד. ער זאגט מ'האט געזען אויפ'ן פנים אז ער איז א מתחיל, ער הייבט ערשט אן, ער קען נישט די זאך, ער קען נישט די פאך. ער איז אריינגעקומען און געלאכט אזוי צו יעדן איינעם, ס'האט אויסגעקוקט, ער זאגט אויב ס'איז געווען ביז יעצט ביטער איז יעצט געווען מרור. אה, עס איז געווען איום ונורא. ער זאגט, האט זיך אנגעהויבן דער דיון דארטן, מ'הייבט אן, די שופט רעדט. איך הייב אן צו רעדן, ער זאגט די ערשטע צוויי דריי מינוט האב איך נאך פארשטאנען וואס זיי רעדן, די ערשטע צוויי דריי מינוט, אבער שפעטער האט זיך אנגעהויבן קולות, פוו! פוו! פוו! תוהו ובוהו, געשטויגן, געפלויגן, אה! קולות וברקים א האלבע שעה דריי פערטל שעה, ביז נאכדעם שרייט דער שופט, דער תיק האט זיך פארמאכט, זכאי מחוסר הוכחות, ס'איז נישטא גענוג הוכחות, ער איז זכאי, ער איז א מינוט אויך נישט געזעצן אין תפיסה. האט ער דערציילט, ער איז געלאפן צו דעם, צו דעם מתחיל, יא, דער תלמיד וואס האט געמיינט דער לויער, דער וואס האט אים דארטן געשיקט, זאגט ער אים, איך פארשטיי נישט, וואס האסטו אים געזאגט? זאגט אים דער לויער, דער מתחיל, זאגט אים, וואס איך האב אים געזאגט? די ערשטע דריי מינוט ווייס איך, שפעטער ווייס איך נישט, כ'האב געשריגן קולות פאר פייער פאר וואסער, פרעגט אים, וואס האט דיר פארמאכט דעם תיק, איז דאך אזא שווערע תיק, אה, אבער ס'האט פארמאכט די תיק איז א אנדערע זאך. איך בין זיין אייניקל, וויל איך זאל אריינגיין שוק, מען זאל וויסן פון מיר. ער פארמאכט אזעלכע תיקים דארף איך אריינגיין. דא די מעשה איז דא געווען א מורא'דיגע השגחה פרטית ווער ס'האט פארשטאנען דא די מעשה, ווייל ווען די לויער דא איז נישטא קיין תקלה אין פליגער וואלט ער געזעצן פינעף און צוואנציג יאר. נאר צו די לויער מאת הקדוש ברוך הוא איז געווען א תקלה אין פליגער, ס'איז געקומען די אייניקל און די אייניקל איז פונקט א, ער איז די אייניקל פונעם שופט און ער האט אים עס ארום גענומען. ער איז צוריק געגאנגען צום סקאליער רבי האט ער געזאגט, און ער האט אים דעמאלטס געהייסן גלייך לייגן תפילין, און אט דעמאלטס איז ער אראפ געווען סארא. רבותי וואס דערצייל איך די מעשה? וואס איז דא געווען? דער מתחיל האט געזאגט פארוואס האסטו פארמאכט דעם תיק? ווייל איך בין א אייניקל זיינע. רבותי אונז האלט מען דא פאר א שווערע משפט, אבער ער איז אונזער טאטע! ער וויל אונז זאל מיר זוכה זיין! ער וויל אונז זאל מיר ארויסגיין זכאים, יעלה זכרוננו לרצון לפני אדון כל, להיפקד בדבר ישועה ורחמים ונזכה כלנו יחד, להיכתב ולהיחתם בספרן של צדיקים גמורים לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום. וועלט פון תוכן ווארט אייך אין קול הלשון אין ארץ ישראל נול דרײַ זעקס איינס זיבן איינס איינס איינס פֿיר.